דא הייבט זיך אן דער צווייטער חלק פון פרשת ראה. עטס די קאסובער דאגי, האו האו! די קאסובער דער שייגעץ שרגא פייוול האגער, דער שייגעץ וואס האט זיך געמישט און ווי ס'איז געווען א רעיפ האט ער נישט געלאזט רעדן צו די פאליס, ער האט געבעקט די חזירים, ער האט געאפערט געלט און ער האט געמאכט גרויס געלט אויך, ווען זיי האבן געקומען זאגן מ'האט עפעס געטון פאר א אינגעל זאגט ער עס אראפלייגן צוואנציג טויזענט דאלער איך דארף האבן פאר יעצט אן ארון קודש איך וועל מאכן זיכער אז ס'וועט זיין שטיל דער לאו-לייף דער שמוציאן, די בקשת רבים איז מען זאל גיין מתפלל זיין ביי משכן שילה ווייל דארט איז געהאלפן געווארן חנה מיט איר זון שמואל הנביא, שילה דאס איז א פלאץ ווי די אראבער ווייל דארט איז אייביג דא פראבלעמס דארט טאר מען נישט צוגיין אבער אזוי ווי מען האט דאך אים צוגענומען די גאנצע סעקשועל אביוז מען קען מער נישט מאכן קיין געלט דערויף און ער דארף דאך האבן געלט אויסצוהאלטן זיינע שקצים די קינדער וואס ער האט אנגעזייט. איז על כל פנים האט ער געמאכט יעצט א נייע זאך אז מען גייט מאכן דינסטאג פרשת ראה, צוויי אזייגער גייט מען פארן פון גאנצן לאנד און פון די גאנצע וועלט מען זאל דארט מתפלל זיין אויף קינדער, דו פערד דו, דו האסט דאך א גוטע ערוה דו דו חזיר וואס דו ביסט, דו קענסט מאכן די פרויען זאלן האבן קינדער, אזוי ווי דער חלבן האט געמאכט אזוי ווי לייזער בערלאנד האט געמאכט. דו דארפסט גיין אויף שילה מתפלל זיין? עניוועי, אז ס'איז נישט דא קיין פרנסות נעמט מען די סגולה, וויבאלד שמואל הנביא'ס מאמע איז דארט געהאלפן געווארן אין שילה, אונז ווייסט מען אינגאנצן נישט פונקטליך וואו ס'איז געשטאנען דער משכן, ער גייט מתפלל זיין דארטן אין שילה, און מען שטייט דארט מען נעכטען בצידו ניתן למסור שמות ופדיון נפש לכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שיתפלל במקום הקדוש והנשגב על ידי שליחים, עס איז דא א גאנצע ליסטע פון שליחים, און שטייט אזוי, לבקשת רבים מאנשי שלומינו להתפלל במקום מסוגל בו נעתר לתפילת חנה ו וילדה שמואל הנביא, בראשות כ"ק מרן מקאסוב, דער בראנקס בוי, דער שייגעץ, דער אויסוואורף, הגאון הצדיק רבי שרגא פייוול האגער, שגילה שהמקום מסוגל מאוד לישועות, ער ער האט עס מגלה געווען, אליהו הנביא געקומען צו אים אין חלום, ער האט עס מגלה געווען. ורבים כבר נושענו במקום הזה, דאס איז א אלטע סטעיטמענט, כולל חצות, כולל תהילים, רבים כבר נושענו, מען האט ישועות, בפרט בזרע של קיימא ונחת מהצאצאים איז במילא וועט זיין א גרויסע תפילה דארט, און ברוך השם אבי ס'האלט שוין דא אז ער מוז שוין אנקומען צו די נייע סגולות. צו די מיסטיקעלס. כ'האב נאר געוואלט זאגן א קלייניקייט, א מענטשן האבן געזאגט, כ'האב גערעדט וועגן מנחם פרוש, שרייען זיי, דאך גערעכט געווען די אלע חברה וואס מ'האט ארויסגעווארפן דעם פרוש פונעם וויזשניצער רבינ'ס הויז, מ'האט אים נאכגעשריגן און געמאכט א פראטעסט, אבער איך האב געוואלט זאגן, ניין, די מנחם פרוש איז שוין געפייגערט און ער ליגט שוין אין גיהנום ערגעץ, ער אינאיינעם מיט זיינע שותפים, מיט בן גוריון איז ארויסגעקומען איז געווען א שותף מיט פארקויפן די קינדער, און ס'איז געווען בערנארד בערגמאן, דער פרוש. דאס איז נישט דער זעלבער פרוש, דאס איז אן אנדערער, ס'איז מסתמא אדער א זון אדער אן אייניקל, און איך וויל עס קלעריפייען ווייל מענטשן קאלן אפ אז ס'איז דאך גוט מ'האט אים ארויסגעווארפן פון ר' מאטעלע'ס שטוב, ס'איז גארנישט גוט. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, אז מענטשן האבן געהאט גרויס טענות אז איך האב געזאגט בנימין הערש בערקאוויטש האט אויך נישט געטארט זיין מיט די מיידלעך, און בפרט נאך די היינטיגע טאר נישט זיין, און איך האב אלץ געטענה'ט אז דאס וואס מען האט געלאזט בנימין הערשן דאס האט שוין געברענגט היינט מיט ליכטנשטיין מיט שלמה הערצאג מיט די אלע משוגעים ארום און ארום, און אין די מיידל קעמפ איז דא די ראזענבערג וויגי פיגי מיט די זאכן, ס'איז נישט וויכטיג, מענטשן זענען זייער ברוגז האבן געהאט טענות ווייל די רבי זכרונו לברכה האט אים אריינגעשטעלט, האב איך מסביר געווען אויפן האטליין, די רבי זכרונו לברכה האט נישט געהאט וועם אריינצושטעלן דעמאלטס, די ווייבעלעך מיט די מיידלעך וואס זענען געקומען פון.

שטאפ און דארט קומט אריין פרעגט אים וואס דאווענט איר דא? זאגט ער כ'האב געזען איר האט צלמים. פרעגט ער וואו? זאגט ער אנכי דארט און ס'איז אויפגעשריבן אויפן ארון קודש די אלף אנכי דאס א צלם די אלף איז א צלם. א טאטאל קראנקער מענטש געווען. וואס איז געווען א ערליכער ער האט געטון גוטס אויך. עניוועי איז דער יענקל שרייבער געשריבן אמאל א בריוו וועגן צניעות. די רבי האט עס דורכגעליינט בעיון רב און ער האט געזאגט יא ער איז גערעכט. אפאר יאר שפעטער ברענגט מען אריין פארן רעבן א בריוו וואס יענקל שרייבער האט געשריבן. וועגן וואס טוט א, איך האב עס דערציילט אויב איך האב עס פארציילט אויף מיין האטליין, וואס טוט איינער מיט א ביבער הוט א מאן ביי די מיידלעך אויף בנימין הערש בערקאוויטש אריין צום רעבן מען האט עס אים געוויזן די רעבע האט עס גוט באטראכט און מען זאגט ער שרייבט גוט ער איז גערעכט איינער זאגט איך טוה עס ווייל איך מוז אבער נישט ווייל ווייל דאס איז דער וועג.

אפשר געהאלפן פאר בנימין הערש? איך ווייס נישט, אבער נחמיה וועבערמאן איז א תוצאה פון די תפילה, ווייל אז מען האט אריינגעלאזט האט זיך עס אויסגעלאזט מיט א נחמיה וועבערמאן, נישט נאר נחמיה נאר אנדערע האבן אויכעט גערעיפט, עניוועי איז איך בין מורא'דיג צופרידן אבי דער עולם הערט שוין און דער עולם האלט מיט אז איך בין גערעכט. כ'האב גערעדט פאריגע וואך וועגן נחום שווארץ וואס ער איז די זיין זון איז געווארן יעצט א חייל, און כ'האב געזאגט אז ווען ביי א ברית האט ער א פלעשלייט, און ער שיינט אויף די ערלה אז סרול האגער המצרי זאל עס קענען גוט זעהן, עניוועי האב איך מיך פאראכטן אז דאס איז נאר געווען אזוי זייט ס'געווען די פרשה פון פרוש ער געקומען אויף מאנסי און מ'האט אים געמאכט בזיונות ער איז געוואויר געווארן אז נחום שווארץ איז אינוואלווד האט ער אים ארויסגעווארפן מ'האט אים געזאגט נחום איך ברויך דיך נישט מער אין מיין בית מדרש. גייט איינער צו און ער זאגט אים, רבי ביסט משוגע, ער טוט פאר דיר און ער איז אזא געטרייער מענטש מיט אלעם, זאגט ער, ווען איך וואלט געקענט צוריק דרייען דעם זייגער מיט נחום ראזענבערג דריי איך עס צוריק, זיי האבן מיך סתם פארפירט, וואס זענען זיי געקומען צו מיר, ווי, איך בין עפעס דער רשכבה"ג? און זיי האבן געוואוסט אז נחום ראזענבערג איז א וויזשניצער חסיד, זיי האבן אבער געהאט א טעות אז ער האט שוין לאנג זיך אפגעלאזט מיט ר' מאטעלע און מיטן באטעלע, און ער האט זיך.

און האט ארויסגעווארפן מענטשן, און מ'האט נישט באצאלט די ריכטיגע פרייז פאר די דירות, מ'האט זיי געגעבן עפעס זעקס טויזנט דאלער, וואס דעמאלטס איז שוין ווערד געווען אסאך מער, און מ'האט דאס געלט באהאלטן אין די שווייץ. און פארוואס האט זיך צוקריגט ר' איטשע דוד רעזמאוויטש מיט ר' מוישל'ען? ווייל ער האט אים געזאגט, זאלסט וויסן, דא ליגט א גרויסע ירושה אין די שווייץ וואס קיינער ווייסט נישט, און אזוי איז ר' מאטעלע קלוג געווארן. ליסען, איטס די סעים גארביטש אלל אווער, ער האט מצער געווען הונדערטער און הונדערטער משפחות, איז ער געזעסן צען יאר און ער האט געווען א וועפערייזער, און נאכדעם האט ער באגראבן גאנץ וויזשניץ. ער האט אריינגעברענגט אט אזוי אדער א זון א בהמה וואס איז רבי אדער א שייגעץ, סאו דאס האב איך אויפגעטון פון דעם גאנצן וויזשניץ פיזשניץ וואס רבי חיים מאיר האט זיך געפלאגט עס אויפצושטעלן, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, מען האט געגאנגען זיי זענען געגאנגען צו סרול און זיי האבן געמיינט אז סרול העט האבן השפעה און זיי האבן אים אנגעדרייט טאמער נישט ער העט אונטערברענגען אונטערברענגען אונטערברענגען. אה, לאז אפ מיט די באלאני, סרול, האסט געדארפט זאגן ער האט מיט מיר גארנישט און גיי דיר ווייטער, איך זוך מיר נישט קיין גליק, יעצט שרייט ער ווען איך קען צוריק דרייען דעם זייגער וואלט איך עס צוריק געדרייט, דו קענסט צוריק דרייען דארפסט דיך אויפשטעלן און זאגן ס'איז געקומען שקצים, זיי האבן דיך פארפירט, האסט עס נישט געקענט רעזיסטן, און ס'טוט מיר מורא'דיג לייד. פארוואס איך האב דאס געטוהן, און איך בין מחיוב דעם מענטש איבערצובעטן, ברבים, און נישט נאר דאס, טאמער מען פארלאנגט און נזק צער ריפוי שבת בושת איז מען מען מחיוב דאס אויך צו געבן, אזוי האט אים יענער געזאגט, עס איז נישט קיין הפקר וועלט, נחום האט געשאלטן אז דיין טאטע העט באגראבן ביידע קינדער בחייו און זיי ביידע בלייבן א כפרה, און דער. עלטסטע ברודער דיינער איז גראד געשטארבן. דיר? עה, אזוי ווי עס איז דא ביי אהרן הכהן שטייט ער, די תפילות האבן, תפילות של צדיקים עושה מחצה איך ווייס, אדער קען זיין עסט נאך שטארבן בחייו. ביסט געגאנגען נעמען א מענטש און באגראבן פאר גארנישט? דער מענטש האט געוואלט טוהן פאר די קינדער, דו האסט עס אויפגעהאלטן, דו מיט דעם גראבן פיפל דארטן פון מאנסי, דער דער חיים פלאר, חיים דרערטליגער, און משה גרין האט זיך געמיינט וואס עטס עטס פארן פארן אין די וואנט אריין. סאו סרול זעהט ער איז זייער נישט גוט געפארן. נאכדעם געט סרול א זאג פאר יענעם אזוי האט מיר יענער געזאגט. יא איך וואלט שוין גערן אים איבערגעבעטן אבער כ'האב א פראבלעם ער האט געזאגט אז איך האב געלעבט מיט די אלע וואס הייבט זיך אן מיט א רייש ראזענפעלד און דארטן די אנדערע פראמאוויטש מיט א פיי מיט דעם בעקער דארטן פראנצויז מיט פינקעסאוויטש מיט די פייס און מיט די רייש על כל פנים ער האט דאך מיך אינגאנצן אראפגעברענגט און איך זאל אים היינט איבערבעטן ער האט דאך הי קילד מי וועל עניוועי סרול אזוי דארף עס זיין סאמטיימס יו דאנט געט אינוואלווד אין סאמטינג דעט דאזענט בעלאנג טו יו, האסט געמיינט עסט ווערן א גרויסער מענטש וואס עסט שטויסן יעדן אין נמוכער, עניוועי איז למעשה ס'דא די סקווערער זענען דאך אוהב שלום ורודף שלום יא עס שקצים איז דא איינער וואס ער פארקויפט דארטן די ריעל עסטעיט דארט ארום די שול די שול וואס מ'האט נישט געטארט בויען וואס האט געמאכט דעם רעבן א נערוון בראך איינער זאגט ער האט אנגעפרעגט אין שפיטאל ער האט בכלל נישט געהאט זאגן ער האט געהאט א אין די הארץ א סטענט, אנדערע זאגן אז ער האט מיטן מאגן, איך זאג ענק ער איז א נערוון קראנקער מענטש ס'האט אים אראפגענומען פון די מעפ, איז למעשה זאגט ער מיר אז ער איז דער בראוקער וואס ער בראוקערט די אלע הייזער, סקווער האט אריינגעשטעלט אז מענטש איז נישט דרך נאר אוהב שלום ורודף שלום, למעשה זיי זענען געגאנגען זיי האבן אריינגעשריבן א עד אין א צייטונג ווער ס'זוכט א גויטע פאר פינף דאלער א שעה זאל קאלן דעם און דעם נאמבער, איז ער געגאנגען גראד צו די פאליס, היינט גייט נישט די באלאני מער. כ'האב אים געזאגט, דער קלויזנבורגער רב האט געהאט א פארשאלטענע מזל אז ער האט געלעבט אין עה פערציג יאר צוריק אין ווילימסבורג, היינט וואלט ער איינגעזעצט די אלע חברה אינקלודינג ליפא פרידמאן דעם שייגעץ, און נישט נאר דאס מען וואלט אים געגאסן א טאפ קעטשאפ אין פנים, ער האט געמיינט ער איז באלעבאס דא, געקומען א מארמארישער פויער געקומען ערגעץ פון איך ווייס ווי, ער פירן די שטאט, עניוועי ער איז געגאנגען און ער האט אפגעקאלט די פאליס און די פאליס האט דערגאנגען פון ווי ס'קומט. כאַ-כאַ-כאַ-כאַ! זענען זיי געלאָפֿן צו ישׂראל האַגער און זיי האָבן געזאָגט, אַז ער מסרט ייִדן. ער איז אַ וויזשניצער חסיד. איך וויל נישט זאָגן זײַן נאָמען, ווײַל ער איז אַ אינעסענט בײַסטענדער. קיצור, האָבן זיי געזאָגט, ער מסרט ייִדן. האָט ישׂראל האַגער געזאָגט, איך פֿאַרשטיי נישט. זאָגסט דאָך, אַז עץ האָט עס נישט געטאָן, סאָ האָט ער דאָך נישט געמסרט קיין ייִדן. ער האָט געמסרט עפּעס אַ גױ. ער האָט זיך אױסגעלערנט, הי דאָזענט געט פּולד אין ענימאָר, באַט הי לאָזט די ראַביסטעװע. ס'האָט אים געקאָסט אַלעס, אַפֿילו מיט שטײן בײַ זײַן טיש, אָבער יעדער װײסט, װאָסער אַ נואף ער איז געװען. ס'האָט אײנער אַרײַנגעשריבן, אַז ער האָט. אוי, האט זיך אונטערגענומען א נייע הנהגה טובה, ער גייט אויפהערן אויסצוהערן נחום ראזענבערג, און ס'האט אים שוין, אין בריאות האט ער שוין געזעהן א געוואלטיגען פארבעסערונג. קודם האב איך געוואלט וויסען, אפשר האסטו געגעבן געלט פאר כולל חצות און כולל תהלים ווייל זיי ווייזען די ניסים? און אפשר וועסטו אנהייבן צו שרייבן אין צייטונג אויכעט וועגן א נייע זאך, ווער ס'הערט אויף צו הערן נחום ראזענבערג וועט זעהן געוואלטיגע ישועות. און איך האב אים צוריק געזאגט, אז זאלסט וויסען דו טוסט אן עוולה גדולה, ווייל דאס איז א מתנה על מה שכתוב בתורה, דעטס אלל יור דואינג, ס'איז א מתנה על מה שכתוב בתורה. פארוואס איז א מתנה על מה שכתוב בתורה? ווייל דו דארפסט פראטעקטן דיינע קינדער און דו דארפסט וויסן וואטס אוט דער, יעצט גייט מען שוין אריין אין דראגס אויכעט, ענד איטס ווערי אימפארטענט, ס'קומען צו הערות, דער עולם ממש האט מיר זיך מחיה, איינער קאלט אפ אז ער האט געפרעגט א דאקטער מען קען נישט ווערן אווערדאוזד, נא, הייבט ער שוין אן יא אבער טאמער יענער דער דילער מישט אריין. עפעס א אנדערע זאך ס'זאל דיך צושלעפן צו וכדומה. באלאני! א בחור האט געגעבן פאר א צווייטן א ציגרעטל און ער האט עס אריינגעשלעפט, הי אינהעילד איט, און ער איז נישט צוגעוואוינט צו דעם רויך און ער האט זיך דערשטיקט און געשטארבן. ס'קען געשען מיט יעדן מענטש וואס ער קען נישט רייכערן. א יונג יונגל ער נעמט דאס ערשטע מאל א שטארקן פאף קען עס אים אויך געשען. פארדריי מיר נישט קיין קאפ אפשר אזוי אפשר אזוי, און אפשר איז ער אלערדזשיק צו געוויסע סמים, צו געוויסע גרעס. לאז אפ. אבער ער איז מודה אז מ'ווערט משוגע דערפון, און ער איז מודה אז מ'האט נישט קיין נארמאלע לעבן, ער איז מודה אויף אלעם, ער איז נאר נישט מודה אז מ'קען שטארבן, כ'האב מסביר געווען א האטליין פאר פאריגע וואך, אמאל איז דער טויט בעסער ווי דאס לעבן, דו לעבסט דרייסט זיך ארום ווי א משוגענער א קראנקער זאמבי פאר די רעסט אוו יור לייף, יור אן דראגס, אף ענד אן, אן ענד אף ריהעביליטעישן, פיפטי טאוזענט טו האנדרעט טאוזענט דאלערס, וואט דו יו ניד אלל דיס, דו פייגערסט אפ, באגראבט מען דיך זאגט מען קדיש, דו פארשטייסט? ס'איז דער גאנצער גליק אז מ'וועט נישט פייגערן. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. סאיז דא א באס דרייווער אין מאנסי וואס האט איבערגעלאזט א קינד אויף הפקר. בקיצור. א גוישע שכן האט גערופן די פאליס, אינדערצווישן האט זיי א אידישע שכן אריינגענומען, איז געקומען די פאליס און זיי האבן אויפגעפיקט דאס קינד און זיי האבן עס געטראגן אין פאליס סטעישן, דעטס דעיר דיוטי, זיי טוען זייער דזשאב. הייבן אן אלע משוגעים, אה, אנטיסעמיטן, שמאנטע פעפיטן, כ'האב ענק שוין געזאגט, די גאווערמענט איז היער טו העלפ יו, און עז לאנג עז יו דאונט אנדערסטענד איט. דעטס די ראנג עטיטוד, און דעטס וויי מ'האט ענק ארויסגעקאפעט פון יוראפ אויכעט, נאר דארט איז טאקע געווען אזוי, גאווערמענט האט דאך געוואלט ספייק, דא איז אן אנדערע וועלט, סאו לאמיר לעבן ווי מענטשן, ס'איז א גאווערמענט ס'איז צוזאמגעשטעלט פון מיינאריטיס, נישט אזוי ווי אינדערהיים ס'איז געווען די הויך געשעצטע מיליאנערן, הייבט יעדער אן צו מ'קען סוען די פאליס, מ'וויל סוען וואס סוען? די מאמע דארף מען צונעמען דאס קינד. און דעם באס דרייווער דארף מען צונעמען די לייסענס. ווען איך וואלט געווען אינוואלווד אין אזא מוסד, איי וואוד העוו טראו הים אוט. ער האט איבערגעלאזט א קינד אויף הפקר. ווייסט א רציחה דאס איז? און אונז האמיר נאך אויבן אן. וועגן דעם האט אונז היטלער פיינט געהאט. ווייל אונז האמיר זיך אויפגעפירט ווי די הינט. נישט וואס איך נעם מיך אן פאר דעם רשע. נאר עטס פירטס ענק אויך אויף ווי די הינט. מ'לייגט נאך ארויף אויף די בלאגס אז מ'דארף זיי סוען די פאליס. איך זאג אייביג, מענטשן שטעלן ארויס נישט. אויף הופער קארנער לי שטייט א אנדערקאווער קאפ דעטס אינטרודינג אינדזשאסטיס יו שודנט בי דואינג דעט דעיר דעיר פאר א גוד פורפעס און איך וויל ענק זאגן רבותי עטס ווייסט נישט ווי שעדליך אמעריקע איז. ס'איז געווען יעצט אין א שטאט. טשארלסוויל ווירדזשיניע. דארט איז דא די רייט ווינגס די וואס האבן אונז אזוי פיינט פונקט ווי די שווארצע. כ'האב ענק געזאגט אונזער עקזיסטענץ אין דעם אמעריקע נאר וועגן די שווארצע. אוודאי דער אייבערשטער פירט די וועלט, איך מיין עס נישט אוועקצומאכן, אבער ווען נישט דאס וואס מען האט מורא פאר די שווארצע וואס זיי זענען היינט טוירטי פייוו פערסענט פון אמעריקע, וואלט מען דעם איד די זעלבע געטון ווי מיט היטלער, וואס היטלער האט מיט אונז געטון, ס'איז דארטן געווען א גרויסע פראטעסט, מען האט זיך ארומגעריסן און געהארגעט, איינער איז געקומען מיט א קאר צו פארן האט אריבערגעפארן אפאר מענטשן אויף טויט און אפאר זענען סתם קראנק, דאס זענען די רייט ווינגס. נאכדעם ביינאכט, כדי מען זאל נישט זען די פנימער, איז געווען א ריזיגע מארטש פון די קעי קעי קעי, זענען געגאנגען, זיי האבן מארשירט דארטן, מען זעט די קליפס, צען מינוטעדיגע קליפס, מען שעמט זיך שוין היינט גארנישט, אין ענגלאנד שרייט מען שוין אויכעט, יאוואול טייער היטלער, מען מאכט סוואסטיקעס איבעראל. רבותי סוטס נישט די פאליס זיצט איינגעלייגט אין די הויזן און פרייט זיך אז דער אייבישטער לאט ענק דא לעבן אין דעם גלות סאיז שווער געלעבט סאיז גארנישט אין מצרים האט מען נאך שווערער געלעבט מען האט געהארגעט אונזערע קינדער הונדערט און פופציג קינדער פאר פרישטיג האט פרעה געשאכטן און הונדערט און פופציג קינדער פאר נאכמיטאג ער זאל זיך באדן אין זייער בלוט און פון דעסטוועגן דאך זעמער מחויב צו אפרישיעיטן די מצריים, וויאזוי שטייט דארטן אין פסוק, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו, האסט דארט געלעבט, שווער געלעבט אבער געלעבט האסטו, און דאס וויל איך ענק אויסלערנען רבותי, עטס שפייטס אמעריקע אין פנים, ווייל ווען אמעריקע וועט ענק אנהייבן צוריק צו שפייען אין פנים, די קעי קעי קעי האבן עמטליך מיט א פערמיט פראטעסטירט, נאר זיי טוען עס קלוג, זיי גייען ביינאכט מען זאל נישט זען קיין פענעמער. באט עט די ענד אוו די דעי גייען זיי קומען אין ניו יארק אויכעט, סאו דאונט פיל יור סעלף סאו ביג אז דו וועסט נאך סוען די פאליס, ס'איז אן עוולה פון דעם באס דרייווער, מען דארף פייערן אזא באס דרייווער למען ישמעו ויראו. יעצט עטס זוכטס עצות טאמער א מאמע איז נישט דארטן אויפצופיקן די קינד און מען קען עס נישט צוריקטראגן אין די ישיבה ווייל די ישיבה איז צוגעשפארט, כ'וועל ענק געבן אן עצה, עטס ווייסטס קינדער מאנגלט נישט ביי אונז. עטס האטס געלאזט מאלעסטן אלע קינדער איי זיי ווערן דעמעדזשד. הו קעירס? קינדער האבן מיר דאך און לרחצה. לאמיר מאכן איין גרויסן גארבידזש קען, ווייסט אזא פרה פארער אינמיטן די שטאט, און יעדעס מאל א קינד וועט זיין אויפן באס און מ'וועט נישט האבן ווי צו לייגן וועט מען עס אריינדאמפן. נאר מ'וועט שטעלן א פרוי זאל משגיח זיין, און מ'וועט שטעלן אפאר חזירים זאל קומען רעיפן קינדער, ס'וועט עפעס געשען? הו קעירס? אונז האבן נישט געקערט אז מ'האט מאלעסטעד קינדער ענד דעי ביקאם ליווינג זאמביס. אונז זעמער ענימעלס פון די זאו, דעטס וואט ווי אר. מ'דארף טראכטן וועגן אויב מען פיקט נישט אויף א קינד וואס מען זאל טון. ישיבה דארף צושטעלן עפעס, דער תלמוד תורה, לאמיר זאגן ביי איינעם אין הויז, וואס דארט וועט זיין א סעיף זאון פאר די אלע קינדער. באט סתם צו איגנארירן און זיכער נאך גיין סוען די פאליס, יעא די בהמות וואס עטס זענטס. האט איינער געזאגט זייער א פאוערפול ווארט און כ'גיי עס נאכזאגן. ער האט געזאגט איך בין נישט אזוי ווייט ברוגז אויף די מענטשן וואס היטלער האט געהארגעט ווי איך בין ברוגז וועם ער האט איבערגעלאזט. די גוטע האט ער געהארגעט און די בהמות האט ער איבערגעלאזט. עניוועי, יעצט זעמיר גיין ווייטער. אונז זעמיר אויך ברוגז. ס'דא פלעקאטן אין אלע גאסן, ס'פאלט אראפ ביים רעגן. כ'האב שוין געזען אסאך מאל אלטע אידן האבן זיך אויסגעגליטשט דערויף. ס'געקומען דא איינער הייסט ער לוי, א משוגענער, הערסט? אזוי משוגע, א ספרדישע בהמה, אז אין ברסלב אין ירושלים האט מען געהאלטן ער איז א משוגענער. מען האט אים קיינמאל נישט געגעבן קיין עליה, מען האט נישט געוואלט מיט אים עסאושיעטן בכלל, א משוגענער, ער האט געוואלט אמאל עולה זיין, ער האט געהאט יארצייט, האט ער זיך אליין צוגעשטעלט צו לוי, מען האט אים נישט אויפגערופן, מען האט אנגעהויבן ברכו את השם המבורך, א משוגענער, נישט געהאט קיין פרנסה, איז ער געקומען דא אהער מיט א שטוב מיט קינדער, האט זיך מייאש געווען די ארץ ישראל'דיגע זאכן, מ'וועט מאכן גרויסע פלאקאטן אין די גאסן, אונז ברויך מיר עס נישט האבן, בסך הכל איז עס געמאכט פאר פראפעגאנדע, צו באליידיגן מענטשן. מען האט אזוי באליידיגט ר' מכל לעבאוויטש, מען האט אזוי באליידיגט דעם קלויזנבורגער, מען האט יעדן רב און יעדן רב אזוי באליידיגט, מען האט מיך אזוי באליידיגט, וועם פעלט עס אויס? ווייסט, נעם דיין גאנצן בית מדרש, נעם אראפ דעם ארון קודש, דעם פרוכת, שמיר אויס דיין גאנצן ארון קודש, ס'דאך א מצוה רבה וואס עטס טוטס, אונז וויל מיר עס נישט אין די גאס, ס'איז א נארמאלע קאמיוניטי, אונז וויל מיר דאס זאל זיך אויפהערן, און מען ארבעט יעצט, איך ארבעט זייער שווער ביי די סאניטעישן אז מען זאל דאס אפשטעלן, איטס נאט סופאוזד טו בי דעט וועי. יעצט ווען עטס האטס א ספעשל דעזיגנעיטעד פלאץ, און נאך א רעגן קומטס עטס און עטס פיקטס אויף אלע ענקערע גארביטש מ'זאל זיך נישט גליטשן, ארייט טוטס עס יא טוטס עס נישט, אבער עטס טוטס דאך דאס נישט, עטס לאזטס עס אויף דרערד, ס'וואלגערט זיך טעג, און מענטשן גליטשן זיך דערויף, און אונז וויל מיר נישט ליידן פון ענק מער, נאכאמאל סאקמער. קאק מיר, גייטס ארויס פון ווילימסבורג, אונז ברויך מיר ענק נישט דא, עטס האטס נאר געמאכט א חרבן פאר אידישקייט ווארלד ווייד, די זעלבע וואס עטס האטס געשריגן אויפן קלויזנבורגער מיט אלע אנדערע רבנים שרייען מיר היינט צוריק אויף ענק, עטס זענטס די גרעסטע פארברעכער וואס איז דא, די גרעסטע רוצחים, עטס האטס געהארגעט שטארק, איז יעצט געוואויר געווארן אז די שומרים האבן באהאלטן, זיי האבן געוואוסט אפאר שעה פריער אז מען האט אים אפרעהענדעד, מען האט אים אויפגעפיקט און זיי האבן געמאכט א שווייגן, זיי האבן עס נישט געזאגט פאר די פאליס, אזוי איז אריינגעקומען פון רעכניץ איז אריינגעקומען א טעקסט נאך דעמאלטס און ס'איז יעצט ארויסגעקומען. עטס זענטס א באנדע רוצחים, יעדער ווייסט דאס, אונז ווילמער פון ענק נישט ליידן מער, האו די יו לייק דעט, אונז זעמער סיק ענד טייערד פון די גאנצע ארגענעזעישאן סאקמער קאקמער, דעטס איט, גייטס צוריק אויף סאקמער קאקמער און קאקטס ענק אויס דארט. ס'טוט מיר אויך זייער וויי 'ס הארץ אז ס'איז גאר א חשוב'ן רעבין ווי דער רבי איז געווען און מ'האט גענומען פון זיין ארגענעזעישאן און געמאכט גילוי עריות, שפיכת דמים און עבודה זרה און וואס דו ווילסט. יעצט האמער ברוך השם שוין קאנטריביוט פון יונגלעך צו ווערן מיידלעך פון מיידלעך יונגלעך, ביי איינע פון די מיטינגען האט סאטמאר געטענה'ט מען טאר נישט לערנען טרענסדזשענדער מיט קינדער און מיט בחורים, האט די גאווערמענט געזאגט עטס אליינס קאנטריביוטס צו דעם, ס'איז א דזשאוק. עניוועי איך געדענק ווען איך בין אויפגעוואקסן האט מען געהאלטן אז רוסלאנד וועט אטאקירן אמעריקע און אמעריקע רוסלאנד, איז געווען סי די סיוויל דיפענס האבן געמאכט אזאלעכע צעטלעך און ס'איז געווען די אלע גרויסע פראדזשעקטס. ס'איז געווען אז טאמער זעהסטו לייטנינג. נישט אויף דער גאס, אפילו ביי דיר אינדערהיים, זאלסטו שנעל אראפלויפן צום שעלטער אונטן, זאלסט דיך אראפלייגן אויף דער ערד כדי זאלסט נישט צושפליטערט ווערן, און נאכדעם איז געשטאנען אז אויב דו הערסט אז ס'טאנדערט, דען זאלסטו דיר לייגן דעם קאפ צווישן די פיס, דען איז דער חשבון געווען אז טאמער עסטו שטארבן זאל מען דיך קענען איידענטיפייען ווייל א יעדער. צעשניטן ווערן און צעשפליטערט ווערן, מ'עט נישט צוזאם קענען צוזאמשטעלן וועלכע באדי געהערט צו וועלכן, זאלסטו לייגן דעם קאפ צווישן די פיס, און ס'איז געשטאנען קיס יור עי עס עס גוד ביי, אזוי געשטאנען, דאס איז אונזער גאווערמענט האט ארויסגעגעבן אזעלכע צעטלעך. יעצט האנדלט זיך זייער ערנסט אז אין גואם, דאס איז א קליין אינזל וואס האט זעקס הונדערט מענטשן, זעקס הונדערט מענטשן, אבער אמעריקע האט דארט א גרויסע בעיס, און די חברה ציטערן דארטן, מען זעט ווידיאוס זיי שווימען אין וואסער און אין ים, און מען געט זיי אזעלכע צעטלעך, ווארפט מען אראפ ליעפלעטס, און דארט שטייט אין קעיס אוו ען עמורדזשענסי וואס מען זאל אלץ טוהן, און מען זאל נישט קוקן אויף די פייער באל ווייל מען קען בלינד ווערן, און מען זאל גראד לויפן פאר פראטעקשאן, מען זאל גיין זיך לייגן אונטער א סעמענטענע זאך, ס'איז זייער זייער אינטערעסאנט, און זאלן זיך אויסזייפן גראד טאמער זיי זענען געווען. די גאס ווייל די רעדיאו עקטיוו קען בלייבן אויף זיי און מען זאגט אן פונקטליך ווי זיי זאלן אויסהערן די אלע נייעס און וואס מען זאל טון ווייטער סאו גואם זעהט אויס אז זיי רעכענען זיך אז דארט גייט קומען א גרויסע זאך. אינטערעסאנט, זייער סיוויל דיפענס לאוגאו איז אזוי ווי אונזערס. זענען זיי נישט נאר א עלייד פון אמעריקע, זעהט אויס אמעריקע דרוקט די צעטלעך און ס'שטייט קוואם האומלענד סעקיוריטי, זעהט אויס זיי האבן א חלק אזוי ווי אונז האמער א האומלענד סעקיוריטי, און ס'שטייט אפיס אוו סיוויל דעפענס, זעהר אינטערעסאנט דאס, און מ'זאגט אז סקולס סטעף שוד בי טרעינד טו רעספאנד אין עמורדזשענסי, סקול בילדינגס אר סעיף און מ'דארף אויסהערן די נייעס און בי פעישענט, און איף יור טשיילד העז קוועסטשענס ענסער דעיר קוועסטשענס. עז טרוטפולי עז פאסיבל און דיסקאס די סיטשועישאן עז ע פעמילי סאו עווריוואן העז א טשענס טו פראסעס וואט איז העפענינג. ס'איז נישט אזוי ווי דער אלטער סאקמער און קאקמער אזיאטישער וועג אז מ'האט געזאגט ליגנט פאר די קינדער. היינט איז די שיטה ביי די דאקטוירים אויך אז מ'זאל זאגן פארן פעישענט דעם אמת, נישט קיין ליגנט. אמאל אז דער פעישענט ווייסט דעם אמת טראכט ער וואס דארף איך מיך פלאגן וואס דארף איך לעבן און סתם צו מוטשען יענעם פאר גארנישט איז נישט קיין ווערטער. יעצט על פי הלכה טאר מען נישט. אבער מען רעדט, ווייסט דאך, דער גוי איז דאך א גוי, און ער איז זיך נישט מחויב צו לאזן פלאגן. יעצט אין ארץ ישראל האבן זיי זיך גענומען וועגן די בחורים וואס זיי דרייען זיך אין די גאס, און זיי האבן געמאכט אזא ישיבה וואס בחורים זאלן ליב האבן מיט לערנען אביסל חומש, אביסל רשי, אביסל גמרא, אביסל וועלטליכע זאכן, אביסל א פאך. ס'איז א מורא'דיגע זאך, מען האט עס דורכגעבראכן, און כ'הער זיי האבן פיל מיט תלמידים. האמיר אויך געהאט אמאל אין ניו יארק, אין אפסטעיט אזא ישיבה, מאסינא ניו יארק הייסט, ער האט זיך אוועקגעצויגן, אבער אונז מוז מיר אנהייבן דא צוטון פאר די קינדער, ווייל. ס'איז א דזשאוק וואס גייט פאר, און די חברה זענען אזוי געלערנט, איך כאפ ממש התפעלות, זיי שטעלן ארויס אזאלכע שיינע זאכן אויפן אינטערנעט אלעס, עניוועי, ס'וועט אנהייבן דא אויכעט מערצעשעם. ס'זאל זיין א ישיבה אן פארלאנגעניש, כ'מיין מ'מוז זיך האלטן מיט א מסגרת, אבי פישאהף האט אויכעט קינדער וואס זענען ממש אויף דראגס אבער ער האט געוויסע מסגרת און אויב מ'האלט זיך צו דעם איז גוט און ווען נישט ווארפט ער ארויס. יעצט, כ'האב ענק פריער געזאגט אז געווען אין ווירדזשיניע א גרויסע אויפשטאנד פון די רייט ווינג פון די אמעריקאנער חברה און איך האב ענק געזאגט אז סאיז געווען נאכדעם די קעי קעי קעי האבן דארטן פראטעסטירט סאיז יעצט ארויסגעקומען אין די צייטונג אז די רייט ווינג עקסטרעמיסטס זענען ארגער צו אמעריקע ווי די אייסיס ממש סאיז א שרעק וואס דא טוט זיך יעצט אזוי הגאון רב אדלשטיין האט געזאגט אז מזאל נישט די בחורים טאר נישט גיין דינגען צימער צווי זייט איר ווילט צימערן צימערן א בחור צוויי און דריי דינגען א צימער און מען טוט אלע מיני זנות נאכדעם קומען זיי צוריק און זיי וויינען צו די ראש ישיבות וויאזוי זיי זענען נכשל געווארן האבן די רבנים יעצט געזאגט מען טאר נישט דינגען צימערן. כ'האב געזאגט פאריגע וואך וויאזוי די וועלט גייט משוגע אז איינער האט מיך אמאל בייפאלן ער וויל ווערן א דאגי אדער א קעצעלע און מענטשן קאלן מיך אפ נאכן ביסט אינגאנצן אוט אוו יור מיינד זאג איך הער אויס א מענטש טראכט און איך זאג וואס איך טראכט.

איז די שאלה איז צו משיח העט קומען בעתו צו אחישנה, אויב ס'העט קומען בעתו העט עס אויסציען די זעקס טויזענט יאר און טאמער נישט העט דער אייבשטער געבן א דיסקאונט, כ'וויל ענק זאגן וויאזוי די וועלט זעהט היינט אויס איז אזוי משוגע אז ס'קען נישט אויסהאלטן צו לאנג, אן א דעם וואס ס'דא נוקלעאר אטאמישע באמבעס און מ'גייט שיסן ס'גייט ווערן דא פרייליך, אן א דעם בכלל די וועלט איז אזוי משוגע, דער מיינט ער איז א קאץ. באלד האט איינער וועט מיינען ער איז א הינט. יעצט בלעם האט געוואוינט מיט זיין אייזל, און ס'איז דא יעצט אכצן טינעידזשערס וואס האבן באקומען רעיביס ווייל זיי האבן געוואוינט מיט א דאנקי. זיי האבן מקיים פסק געווען אזוי ווי בלעם. קען זיין בלעם האט אויך געהאט רעיביס, הו נאוס. עניוועי, עטס געדענקט איך האב ענק געזאגט פאריגע וואך א גאנצע דרשה אז מ'וויל די ספרדישע קינדער ווארפן אונטער די באס? געדענקטס איך האב ענק געזאגט? יעצט ארויסגעקומען א גאנצע זאך מיט ראש ישיבות אז די ספרדים פילן אויס די געפ און זיי זענען נישט אינטערעסירט. און זיי האבן מורא'דיג אנגעצויגן וועגן דעם, און זיי האבן געזאגט זיי זענען מסכים אפילו צו גיין אין תפיסה, זיי גייען דאס מער נישט צולאזן, ס'איז דא עפעס א תלמוד תורה וואס מען האט צוגעשפארט, און זיי זאגן אז ס'איז א ביקורת קשה על תקנות הגיוס, ראשי ישיבות אתם רוצים שהספרדים ימלאו את היעדים? זיי זאלן דזשאסט פילן אפ די געפ. כ'האב עס ארויפגעלייגט אויף די וואטסעפפס. ווייל איך וויל יעדער זאל ליינען וואס דא גייט פאר, ס'איז ממש א שרעק, און אויכעט עפעס א תלמוד תורה וויל מען פון זיי צונעמען, און געדענקטס מ'האט זיי נישט אריין געלאזט אין די סקולס אויך נישט, יא אונז זעמער מזלזל אין אחינו בני הספרדים, און קען זיין וועגן דעם קומט נישט משיח ווייל שטייט השם תימני ער וועט זיין גאר א ספרדי, און ער וויל נישט זען די בזיונות וויאזוי מ'איז מבזה זיינע קינדער, איך וויל ענק זאגן באמת אונז זעמער אשכנזים. ווי קומט צו אשכנזים צו זיין אידן? עס איז דא אסאך מענטשן וואס זיי זאגן אז משך די יארן האט מען זיך אויסגעמישט מיט די גוים, און ס'איז דא וואס זיי זאגן אז ס'איז געווען גרים, ווייל אברהם אבינו איז געווען פון איראק פון בבל, אברהם אבינו איז געווען א ספרדי, האט געהאט א טונקלע הויט, לכאורה, כ'מיין איך בין נישט דארט געווען איך ווייס נישט איך זאג נישט, און ווי איז אריינגעפאלן אז זאלן זיין אידן אין די ווייסע פלעצער? הו נאוס? דער אייבערשטער פירט א וועלט, סאו אונז מאך מיר חוזק פון די ספרדים, און דערווייל קען זיין משיח העט זיין א ספרדי. עניוועי, איך גיי דא אין די גאס אין בית וגן, און שטעל דיר פאר איך זעה דא ס'שטייט גמ"ח ביצים, ס'איז א גמ"ח וואס מ'בארגט אויס אייער, כ'ווייס נישט וואס דאס איז, איך זייענדיג זייער א נייגעריגער מענטש, קאל איך אפ דעם טעלעפאן, וואס איז דאס גמ"ח ביצים? איך קען יענעם נישט, איך האב נישט געזאגט ווי אזוי איך הייס. זאגט ער מיר אז טאמער א בחור צוקוועטשט אן אלטן איד די ביצים אין די מקווה, קען מען אים אויסבארגן ביצים, ווייל ער בלייבט דאך אן דעם. פרעג איך אים, איי דאנט אנדערסטענד דיס, אר יו פאר ריעל? ווער ביסטו? דו האסט רוח הקודש? פאנד ווייסטו דאס איז נחום ראזענבערג? זאגט ער, איין מינוט, איין מינוט, ה ה האלט אן. און ער צינדט עס ווייטער אן הויעך, ווי ער האלט מיך אינמיטן אויסהערן. ער זאגט, איך הער דיך דאך אויס שוין יארן. עניוועי, ס'גוט, כ'האב הנאה. איינער שרייבט דא אריין אויף וואטסעפפ, שרייבט ער דא אריין אזוי, שרייבט ער אריין אז כלל ישראל איז אייך שולדיג א גרויסן שקויעך, סיי די שטעט וואו איר זענט געווען און נאך נישט געווען. עניוועי, זיי קענען מיך אויפן קול, איך בין געפארן אין בני ברק אויף בני ברק אויך מיט א באס, אינמיטן קומט איינער צו, איר זענט נחום ראזענבערג? זאג איך יא, איר דערקענט מיך? זאגט ער ניין, איך דערקען אייער קול, איך האב דיך געהערט רעדן אין באס, פרעג איך אים פון וואו קענט איר מיך? זאגט ער איך הער דיך יעדע וואך, איך האב דא ברוך השם מסתם פינף ליסענערס, זעקס ליסענערס. סרול האגער ביי היים האט געמיינט אז איך האב, וויפיל ליסנערס האסטו געמיינט אז איך האב? זעכציג. שרייבט איינער אריין אזוי אז ער האט אויפגעהערט זיך אונטערגענומען א נייע קבלה ער גייט נישט אויסהערן נחום ראזענבערג און ס'האט אים געהאלפן פאר געזונטהייט האב איך אים געפרעגט דאס איז אויפן טשעט האב איך אים געפרעגט זאג מיר אפשר האסטו געגעבן געלט פאר כולל חצות אדער פאר כולל תהילים אפשר קומט עס פון זיי און אפילו נישט איינער האט געזאגט ער האט געהאט א מופת אין כולל חצות. שרייט ער, האסט דאך קיינמאל נישט געגעבן קיין געלט, זאגט ער, אבער האמיר דיר געגעבן א, ווי מען זאגט, א, אן אדווערטייזמענט, האמיר דיר געזען זאלסט עס האבן אומזינסט, און נאכדעם האב איך אים געזאגט אז דאס וואס דו טוסט איז קעגן די תורה, פארוואס? ווייל דו דארפסט פראטעקטן דיינע קינדער, און אז דו פראטעקטסט נישט דיינע קינדער ביסטו א רוצח, קום נישט אן מיט קיין מעשה'ס, ביסט געזונט געווארן, ביסט נישט געזונט געווארן, ביסט נישט געווען קראנק, ביסט אביסל א צעווירלטער משוגענער, סטרעיטן אויט, און נאכדעם איז עס ארויף אן א דאטום, אן א נאמען, אן אן אדרעס, אן א אונטערשריפט, שרייב דאך כאטש אונטער. שרייב א ליגנט, אבער עפעס שרייב, האסט דאך נישט אונטערגעשריבן גארנישט. אזוי האט זיך סאטמאר אלע יארן געפירט, דאס איז נוסח סאטמאר, געקאקט ארויסגעשריבן צעטלעך בשם הנהלה, ביי גבאים, הנהלת הישיבה, הנהלת א דאס, הנהלת א יענץ, און דאס איז יוסף דער ליידיגייער געפארן צום רעבן צו זאגן אז איינער, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען, האט משכב זכר געמאכט די קינדער, האט אים געגעבן א פראסק אין בית מדרש, אין די קאנטרי איז ער געפארן כאילו ער איז געפארן אויף בעל הארבאר, און איז צוריק געקומען, דער רבי האט געזאגט ער זאל ארויסגיין. די רעבעצן האט איינעם געזאגט, מ'האט געפרעגט צו אמת אז ס'איז אנגעקומען דער רבי האט געהייסן ארויסווארפן דעם בחור, וואס ביסט משוגע ווען ער קומט לאז איך אים דא אריין, רעבעצן איז געווען די דאגי וואס האט געוואטשט דעם רעבענס טיר, איך לאז אים נישט אריין, דער רבי פילט זיך נישט גוט, קען נישט הענדלען די ישיבה זאל ער נעמען אן אנדערן. כ'האב אייביג געזאגט פארן עולם אז א צרת רבים איז א חצי נחמה, מ'ווארפט ארויס בחורים זענען אזוי ווי גארבידזש, ס'טוט זיך. ראשי ישיבות פרעשערן מאכן משוגע, עניוועי ס'האט זיך יעצט געפענט א ישיבה אין לעיקוואוד וואס די בחורים האבן עס געפענט, ס'דא עפעס איינער געט זיי גרויס געלט זיי האבן אזא שיינעם בילדינג און זיי נעמען אויף די ראשי ישיבות און זיי גייען זאגן דעם ראש ישיבה וואס צו לערנען און אזוי ווייטער און די עיקר איז ס'זאל זיין א בית מדרש אן א פרעשער, ס'דא בחורים פון ניינצן ביז פֿיר און

דערנאך איז דא יוסף זיע און ער איז דארטן ראש ישיבה און זיי האבן איך הער הונדערט בחורים צו מער און זיי פירן א שיינע קעמפ יעצט אין קאנעטיקעט איטס גאנע בי די ענד ווי אלע גארביטש גייט אפפייגערן אזוי ווי עס האט אפגעפייגערט די גאנצע יוראפ מיט זייערע רשעות וועט מיטפייגערן די וואס האבן עס נאך ארויסגעברענגט אויף אמעריקע. איטס נאט גאנא העפן עני מאר פאר טו לאנג. שוין, יעצט איז אזוי, ס'איז געווען דא אין בראכפעלד איז דא איינער א אינגערמאן, ער איז אלט מסתם פֿינף און צוואַנציק יאר, א אינגער ראצער, האט א א מסתם האט ער א אינג ווייבל אין שטוב אויכעט, יעצט איז דא א מארקעט און דאס איז רחוב רב ושמואל פינת ר' עקיבא אין בראכפעלד מודיעין עלית. איז געווען דארט א מיידעלע וואס האט איינגעקויפט, איז געקומען א חזר האט געווארט ביי די קופה דארטן וואו מען באצאלט אויף איר, און ער האט איר אנגעהויבן דארטן און ווען זי האט באצאלט האט ער איר אנגעהויבן צו טאטשן, און געס וואט? זי האט באמערקט אז ער גייט איר גוט נאך פונעם סטאר אויכעט, נו, האט זי אנגעהויבן צו לויפן און איז אהיים געקומען און ברוך השם די דא נצח, זי האט דערציילט איר טאטן הער אויס מען האט מיך געטאטשט, טאטע געווארן ווילד, געגאנגען צו די פאליס,

דארף מען אנהייבן צו לערנען די מיידלעך. הע, א גוט מארגן, יעצט שלאגן מיר זיך צען יאר און ער האט זיך אויפגעוועקט. ער זאגט א צו ריינע רב, א פרומס מיידל ווייסט אפילו נישט וואס ער האט געטון, צו דארט האט ער אנגעכאפט די דאד און זי אנגעכאפט דארטן וואו זי גייט קטנים, כאפט אינגאנצן נישט וואס דא איז געשען. און איך וויל ענק זאגן די זעלבע איז מיט בחורים אויכעט.

מען מאכט מעשט פאטעיטעס פון אים, אדער סקרעמבלד עגס. יעצט איינער שרייעט דא אז ער האט זיך קוים אנגערירט, אנגערירט דאס קלייד, וועגן דעם דארף מען אים ארויסנעמען להריגה, ער כאפט נישט אז די מיידל איז אויך שוין געהארגעט, דעטס וואט יו דאונט אנדערסטענד, וועגן דעם מוז מען לערנען די אלע זאכן, יו העוו טו טיעטש די פיפעל ווי דעינדזשערעס ס'איז אז דו כאפסט נאר אן א מיידל, דו פאנדעלסט נאר, יו דאונט נאו וואט יו דואינג טו הער. און חוץ פון דעם אז ער קען אנרירן אין פאבליק א מיידל, און מארגן וועט ער ווארטן אין די גאס, ער'ט איר נאכגיין און ער'ט איר רעיפן. יעצט לעיזער בערלאנד איז דאך א טיאטער שפילער, דאס גאנצע, זיין גאנצע אויפירונג איז א טיאטער שפיל, האט יעצט ארויסגעגעבן אז מ'דארף אראפנעמען א פיס ווייל די פרויען גייען נישט בצניעות, אזוי ווי מונקאטשער רב פלעגט זאגן, מונקאטשער רב פון בארא פארק פלעגט זאגן, עס איז געשען עפעס אן אומגליק, מען ווארט מען ס'איז צו גליק צו מחליט זיין פארוואס דער אומגליק איז געקומען, וואס נאך האבן שוין די פרויען געטון וואס מען טאר נישט, עניוועי, ס'איז ליצנות די גאנצע זאך, איז זאגט ער אז דאס איז וועגן דעם ווייל פרויען גייען נישט בצניעות, דער כאפט נישט דער חיה אז ער האט. געלעגן נאקעט מיט פרויען, ער האט בועל געווען פרויען, און וועגן דעם קומט עס, ער כאפט נישט ווייל די פרויען גייען נישט בצניעות. יא, איצעלע פימפסט דרכים. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, די הצלה גייען יעצט האבן א שווערן חודש אלול תשרי, מ'גייט ימים טובים, ס'וועט זיין לעבעדיג, מענטשן וועלן פאסטן ווען זיי טארן נישט, ס'געווען דא יעצט אין ארץ ישראל א מעשה, מגן דוד אדום, דאס איז הצלה, שטעל דיר פאר וואס איז געשען, זענען אנגעקומען אויף א מענטש וואס האט גע'חלש'ט, ער האט געדארפט האבן לופט, און געס וואט, די לופט איז געווען ליידיג, און די מענטש איז געשטארבן, מ'האט אים פרובירט צו געבן ארטיפישעל רעספירעישאן אבער ס'האט גארנישט געארבעט, רבותי טשעקטס אלע עקוויפמענט פון די הצלה, ס'איז אזוי וויכטיג ווי יעדע זאך פון אידישקייט, ס'איז מיט דעם ראטעוועסטו אידן. און מען זאל זען אז ס'זאל נישט זיין קיין מכשול חלילה ביי אונז, לאמיר זיך לערנען פון דעם מכשול וואס איז יעצט געווען דא אין ארץ ישראל, די וואך איז עס געווען. יעצט מען בויעט אזוי אריין אלע אידישע ישובים ביי די אראבער, ס'איז דא א געגנט ס'הייסט חריש, דארט קענסטו האבן א ברענד ניו הויז פאר אכט הונדערט טויזנט שקל, ווערסעס למשל אין ירושלים צו ווי קאסט דאס צוויי מיליאן שקל, איז יעצט איז דארטן דא כסדר די פאליס, די משטרה צבאית וואס טוט זיך דארטן אויס. מען מאכט התעמלות, טאמער די אראבער, דארט איז פיל מיט אראבער ארום און ארום, טאמער די אראבער וועלן זיך אויפוועקן און זיי וועלן אנהייבן צו שטערן, מען זאל קענען קאנטראלן דעם מצב, יעצט איז דא א שטאט דאס הייסט ביתר עלית, ס'איז צווישן די אראבער, אויף איין זייט וואוינען אידן, אין א טאל, און אויף איין זייט וואוינען אראבער, מען קען זיך אריינקוקן מיט א קוקער איינער צום אנדערן, בקיצור ס'איז דארטן געווען יענע חתונה אז מחבלים האבן זיך אפגעשטעלט, זיי האבן אנגעהויבן צו ווארפן שטיינער אויף יעדע אידישע קאר וואס איז דורכגעפארן. יעצט איז געשען א נס אז זיי האבן אנגעהויבן צו ווארפן שטיינער, נאר ס'איז קיינעם נישט געשען גארנישט, נאר די קארס זענען געווארן ווי מען זאגט פגעים, און אזוי זעט אויס גאנץ ארץ ישראל, ירושלים זעט אזוי אויס, איבעראל זעט אזוי אויס. חריש וואוינען אויכעט אראבער, א גרויסע אראבישע שטעטל, און נאכדעם שטעלט מען אריין דארט די אידן. די אידן זענען בשר תותחים, זענען קאנאן פלייש פאר די מדינה. יעצט למעשה ס'איז געווען בעלזער רב'ס יארצייט, דער היינטיגער רב האט געזאגט אביסל א דבר תורה, אבער איך וויל גארנישט ארויפלייגן פון אים ווייל איך הער זאגן אז ער ווייסט וואס גייט פאר מיטן זנות, ער וויל נאר גארנישט טון, ממילא אז ער וויל נישט טון גארנישט האב איך מיט אים גארנישט, וויל איך נישט נאכזאגן אפילו א דבר תורה, איך וויל עס אפילו נישט ארויפלייגן. ווען ער וועט זיך אויסטרעטענען קען מען גיין ווייטער. יעצט די בעלזער שקצים הייבן יעצט אן, כ'ווייס נישט צו ס'איז מאן דלאו נצרני, קען זיין זיי זענען נאך געליטענע, זיי הייבן אן יעצט אז איך האב געזאגט די גאנצע צייט פון דעם רוטנער'ס זון הערשל רוטנער, ער האט נישט קיין קינדער, און ס'דא איינער משה רוטנער וואס ער האט א משוגענע פרענקינע ווייב, און ממילא. האט ער איבערגענומען די קינדער, דאס הייסט דער חזר הערשל האט איבערגענומען משה רוטנער'ס קינדער זיי אויפצוציען, שטעל דיר פאר, און זיי ווילן וויסן צו איך רעד טאקע פון הערשל רוטנער צו פון משה רוטנער, און זיי זאגן אויכעט אז ער רופט זיך היינט אז ער איז גאר דער ספינקער רבי אין בית שמש, האב איך אים געזאגט אזוי, הער מיך אויס, יעצט ווילסטו אנהייבן מיט מיר משוגע מאכן, איך בין נישט צו דעם געשטעלט. איך וויל ענק זאגן נאכאמאל, הערשל רוטנער וואס האט נישט קיין קינדער, דער חזר האט געשטופט אין א בחור וואס איז, מ'געבן מיר אים יעצט טערעפי שוין אפאר יאר, און ער האט געשטופט אין אנדערע אויך, ווייל מ'הייבט נישט אן מיט איין בחור און מ'ענדיגט. און איך האב דעמאלטס געזאגט, דעם טעם פארוואס דו האסט נישט קיין קינדער איז, ווייל אז דו שטופסט דיין ערווה אריין אין א בחור'ס אחור, וועסטו קיינמאל נישט האבן קיין קינדער, ווייל דו מוזט, כדי זאלסט האבן קינדער מוזטו שטופן אין דיין ווייב. אין דיין ווייב קענסטו נישט שטופן ווייל דו האלטסט דיך פאר א קדוש און א פרוש. וואס ביסט די זעלבע בלאפער ווי דיין טאטע, כ'האלט דיין טאטע איז די זעלבער בלאפער, געט א קליין שטיקל פיש ווייל מען דארף נישט עסן לכבוד שבת, מען דארף עסן נאר ווי מען זאגט ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן, בהמה דו, מען דארף עסן ווייל די קישקע פעלט עס אויס. עניוועי, איז איך זאג דיר נאכאמאל, איך האב גערעדט מיט הערשלי, איך האב אפילו א הקלטה פון. ווי ער זאגט מיר אז ער גייט יעצט פאר טערעפי אין שלום בנייך, און ער איז א ליגענער ווייל איך קען שלום בנייך און זיי האבן מיר געזאגט ס'איז נישט דא אזא זאך, ער קומט נישט, ער איז נישט אויף אונזער רעדזשיסטרי, בכלל איך האב נישט פארשטאנען אז ער וואוינט דארטן, דעמאלטס האט ער געוואוינט דאכצעך מיר אין רמת שלמה, אז ער וואוינט דארטן ווי קומט ער צו גיין אין בני ברק צו שלום בנייך? דאך אזא ליגענער. יעצט דעמאלטס האט אים בעלז געמאכט אויס מגיד שיעור, און אז זיי האבן אים געמאכט פאר אן אויסזוכער פאר בחורים, נו וואס כ'מיין וואס עס איז בעסער אז ער איז אן אויסזאגער, פארקערט אן אויסזאגער האט ער מער צוטריט צו א בחור, ער דארף זיך אפילו נישט פארקיקן האט ער אים יא גענפערט האט ער אים נישט גענפערט, ס'איז א שרעק וואס דא גייט פאר, יעצט ווילן זיי אנהייבן אויפצואוועקן די אלטע פרשה, איך זאג דיר נאכמאל איך בין רעספאנסיבל פאר וואס איך זאג ווייל איך האב אליין גערעדט מיטן און איך האב א הקלטה ווי ער זאגט מיר קלאר ער ווייסט ער איז דורכגעפאלן ער האט א שוואכקייט נאר ער גייט יעצט פאר העלפ, ס'איז א מין דזשאוק איז דאס, גייסט פאר העלפ? גיי ברעך דעם קאפ, דריי דיך נישט צווישן בחורים. גיי ארבעט דארטן אין א סטאר, איך ווייס וויאזוי ס'הייסט דארטן די די דער גרויסער שוק דארט אין ירושלים, גיי דארט און ארבעט דארט, וועסט אנכאפן א פרוי דארט ווי מען טאר נישט, וועסטו זען ווי דו וועסט אנקומען, דו חזיר וואס דו ביסט. עניוועי, איך זאג ענק נאכאמאל, בעלז איז אזוי קאראפטעד פונקט ווי יעדעס חסידות, ווי יעדעס ביג האוז, נאובאדי ריעלי קעירס, און ווי העוו טו נאו איט, ווען דו שיקסט דיין זון אויף בעלז לערנען, ווייסטו נישט ווי דו שיקסט אים. כ'האב געבעטן מען זאל נישט שיקן אויף מאנטריאל קיין קינדער לערנען אויך נישט ווייל דארטן איז ליגעל היינט מאריוואנא, מען האט עס ליגעלייזד אפאר חדשים צוריק, איז דא א בעלזער בחור וואס איז געשטארבן, פון וואס ווייס איך נישט, איך בין יעצט דא אין ארץ ישראל, כ'האב עס נישט מברר געווען, נאר איין זאך ווייס איך יא אז די לצים לייגן שוין ארויף אה באלד וועט נחום זאגן אז דאס איז געשען פון דראגס אזוי כדרכו. זעסט יעצט וויל איך נישט זאגן ווייל איך ווייס נישט בבירור, נאר צו שיקן א בחור אויף מאנטריאל לערנען, צו אויף עני פלאץ אין קענעדע, איז א ממש א רציחה, דו הרג'עסט אפ דאס קינד. יעצט זיי טענה'ן אז הערשל רוטנער איז מגדל משה רוטנער'ס קינדער ווייל משה האט א ספרדישע פרענקיניע פאר א ווייב און ס'נישט דא קיין שלום בית. דו ווייסט וואסער אן עוולה דו טוסט? דו דארפסט לאזן די קינדער זאלן זיי ווערן מגודל ביי עני באדי אבער נישט ביי הערשל רוטנער. אינסעסט, דאס איז זיבעציג פראצענט פון די אלע האבן זיך געקענט. צו גיין משפחה. דו נעמסט א מענטש וואס ער האט א דיזייער צו שטופן זכר זכרים אין תחת און אפשר נקבות אויך, און דאס געסטו א משפחה אז ער זאל זיי אויפברענגען? רחמנא ליצלן וואס עטס טוטס! איר זאלט זאגן פאר דעם וואס האט געמאכט תשמיש מיטן בעלזער רב, איך ווייס ער זאגט עפעס האט ער געטון, שמש תשמיש מיטן בעלזער רב, איך קען מיך נישט אויס, זאלט זאגן דעם חזיר דעם שייגעץ דעם זיידן רבי אהרן מרדכי רוטנער, איר זאלט אים זאגן אז מען זאל אוועק נעמען די קינדער היינט, מען דארף מען מעג אויפעסן זיבן סלייסעס פיש א מאלצייט שבת לתאוות נפשו לכבוד שבת זאל נאר זיין כשר, ווי איידער צו געבן פאר הערשעל'ן א קינד מגדל צו זיין, כאפטס אוועק די קינדער שנעל, ווייל די קינדער זענען אדער זענען זיי שוין פגועים אויב נישט וועלן זיי ווערן פגועים. יעצט ס'איז דא אין סאטמאר מ'האט געמאכט דארטן א פלעי פאר די קינדער קעגן ציונות, די גאנצע וועלט איז זייער ברוגז אויף דעם, וואס מישט אריין די קליינע קינדער? דאס איז דער יסוד פון דעם גאנצן אידישקייט פונעם חינוך, לערנטס אויס אנדערע ערליכע זאכן. באט עניוועי, איך מיש מיך נישט אין דעם, דעטס נאט מיי דעפארטמענט, כ'וויל נאר זאגן אז ס'איז דא אין די קעמפס, כ'האב ענק געזאגט מ'דארף מאכן ספארטס, מ'דארף מאכן אביסל בעיסבאל, מ'דארף מאכן אביסל פוטבאל, כ'האב ענק געזאגט. פון פון זיצן אזוי און משוגע מאכן זיך איז נאך נישט געשען קיין גוטס. איז האב איך געזען יעצט א קליפ, איך ווייס נישט אין וועלכע קעמפ דאס איז, ווי בחורים לערנען זיך א שיינעם טאנץ אני ישנה ולבי ער. איז א באקאנטע ניגון, מען זינגט עס יעצט אויף אלע חתונות, מען טאנצט. די בחורים האבן ארויף געלייגט א קליפ ווי זיי טאנצן דארט, זיי טאנצן. יעצט קודם כל איז די ניגון דארט איז א ניגון פון שיר השירים, איך ווייס נישט ווער ס'געבט א רעכט צו זינגען ניגונים פון שיר השירים, די גמרא זאגט, אז די תורה טוט זיך אן א זאק און ס'נעמט זיך וויינען צום אייבערשטן אז די אידישע קינדער האבן מיך געמאכט ככינור עפעס א לידל. יעדער יעדער איז מודה אז שיר השירים איז קודש קדשים. ס'איז געווארן א נייע הפקרות, און גראדע איך זעה אז גרויסע צדיקים האבן אויך געמאכט ניגונים, איך ווייס למשל באבובער רב האט געמאכט זייער א שיינעם ניגון אבער ער האט עס נישט געלאזט זינגען נאר פסח פלעגט מען עס זינגען מיט גרויס דביקות. סקולענער רבי האט אויך געמאכט זה דודי דודי וזה רעי רעי בנות ירושלים, כ'דענק ער איז ארויסגעקומען שבועות פון רומעניע קומען אויף ארץ ישראל, ער האט עס געזינגען פארן וויזשניצער רבי'ן, די וויזשניצער רבי האט געזאגט איך בעט דיך געב'ס מיר דעם ניגון ס'אזוי הייליג, אויך דארט מ'זינגט דביקות אבער נישט די בחורים זיי טוען זיך אויס דאס רעקל, און מען טאנצט ארום, און אינטערעסאנט איך וואטש אויף די ווידעא אויף די קליפ, אלעס טאנצט געהעריג, קיינער גייט נישט ארויס פונעם תלם, פונעם דעם וועג וויאזוי מען דארף טאנצן, און איך שטעל מיר פאר עס האט געקאסט שעה'ס און שעה'ס אוו ביטול תורה זיך אויסצולערנען, אמאל האט מען געוויסט א מיידל טאנצט, יעצט טאנצן בחורים. צו די צייט וואס די מיידלעך טאנצן נישט, קוקן זיי וויאזוי די בחורים טאנצן, און זיי טוען עוועליועיטן יעדן בחור. דער איז א פארשלאפענער, דער טאנצט אפילו נישט, און אויף יעדן האבן זיי שוין מסביר צו זיין וואס ווער און ווען, און דאס איז א גרויסע פראבלעם, קאוז דער בחור, קען זיין ס'איז אן איידעלער בחור און ער האלט נישט ביים טאנצן, ער האלט נישט ביים משוגע מאכן זיך אין פאבליק פאר יענעם, און דאס איז א חלק וואס ס'פעלט היינט אין חינוך, ס'איז נישט דא קיין פריאריטיס, און ס'איז נישט דא קיין סטענדערדס, ס'איז נישט דא גארנישט, מ'געט א קוק אן יענעם, ער קען נישט שפרינגען ווי א צאפ, איז ער שוין אויס וואוילער בחור. בכלל די גאנצע חתונה איז מ'קומט אריין מ'מאכט משוגע דעם חתן מ'טאנצט נאכדעם ווערט ער צושוויצט ער מוז גיין נעמען א שאוער פאר ער גייט און נאכן בענטשן פאר ער גייט צום מצוה טאנץ ס'איז געווארן עפעס אזא משוגעת דאס געטאנצעכטס און געטאנצעכטס אמאל האט מען געטאנצט איידל שיין ארום געטאנצט ארום אין א שורה דאס הייסט א מחול און דארטן איז נישט דא קיין אויבן אן און דארטן איז דער אייבערשטער אינמיטן עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקי. עס איז געווארן עפעס זייער ביליג אלעס. שוין, נו וואס קען מען טון? אבער זינגען דעם פסוקים און טאנצן צו שיר השירים, ווייס איך נישט ווער ס'געט א היתר אויף דעם. ס'איז נישט גלייך די גאנצע זאך. די גמרא זאגט אז א פרוי טאנצט צו א ניגון ווען זי איז זעכציג אזוי ווי א זעקס יעריג מיידל. אזוי ברענגט די גמרא אין מסכת קידושין. יעצט, סתם ס'איז א אינטערעסאנטע הערה, וואס עפעס פרייט זי זיך אזוי א זעכציג יעריגע פרוי ווי א מיידל פון זעקס יאר? וואס איז די ניגון איר אזוי מעורר? קען מען זאגן אזוי. די גמרא זאגט אז א פרוי איז מחיוב במזוזה, פארוואס? ווייל גברי בעי חיי, נשי לא בעי חיי, די מזוזה געמאכט אז ס'זאל ברענגען אריכות ימים, און א פרוי, נאר א מאן דארף לעבן און א פרוי דארף נישט לעבן, יעצט ווען דו לערנסט עס בפשיטות בניחותא נישט מיט קיין ניגון, איז גברי בעי חיי, מענער דארפן לעבן, נשי לא בעי חיי, חלילה, פרויען ברויכן נישט צו לעבן. וואס מאכט אז זיי זאלן קענען בלייבן לעבן אז זיי זאלן האבן אריכות ימים, ווייל מען זאגט מיט א בתמיה לשון, גברי בעי חיי נשי לא בעי חיי, זיי דארפן דאך אויך לעבן, דער שיינער ניגון מאכט זיי אריכות ימים, וועגן דעם א מיידל טאנצט ביי די זעכציג, א פרוי טאנצט פונקט אזוי ווי א מיידל טאנצט ביי די זעקס יאר, עניוועי. ס'איז געמאכט פאר מיידלעך מער, ס'איז נישט געמאכט אז די בחורים און, איך זאג ענק נאכאמאל, איט מאסט האוו בין אווערס און אווערס און אווערס אוו ביטול תורה, אזוי פערפעקט ווי זיי טאנצן איז איז אנבעליוועבל, יעצט ווען דער מגיד שיעור אדער דער משגיח זאל סטרעסן אז מ'טאר נישט טאנצן ווילד ביי חתונות, העט מען דאך אים נישט פאלגן, מ'עט זאגן ער איז א פאנאטיקער, די ווארט איז אז ס'פעלט אין חינוך מ'זאל אריינברענגען אין יעדן איינעם אריין אהבת התורה און יראת שמים און צניעות און אויך.

איז געווען די הצלה האט אויך געגעבן קאורסעס נאר איך בין נישט געגאנגען צו זיי ווייל איך האב געזאגט איך וויל נישט זיין משועבד טאמער נעם איך ביי זיי א קאורס ווער איך משועבד אן עבד כנעני אויף אייביג די סוף איז געווען אז דעמאלטס האב איך געהאט א חבר וואס ער האט מיר פונקטליך געזאגט וויאזוי ס'גייט צו ביי די הצלה אונז האבן מיר געשעירט אינפארמעישן נאלידזש זאגט ער מיר אז דער שייגעץ ימח שמו דער נידערטרעכטיגער דער וואס האט אפגעפירט גאנץ סאטמאר און ער דרייט זיך נאך היינט ביי די מיידלעך שלמה הערצאג דער געלונגענסטער מענטש אין נייטרא, און מ'האט אים נישט געקענט טרעפן אפילו א ביסקיסע דזשאב. האט שלמה הערצאג געפרעגט דעם, זאג מיר פונקטליך וויאזוי ס'גייט צו, דעמאלטס איז דאך ניי געווען הצלה, מ'האט דאך עס נאך געוואלט שטערן, די רשעי הדור זענען נאכגעגאנגען די סטודענטן ווי דער סיגוט'ער האט זיי גערופן, זיי גייען איינטיילן, ווען ס'איז יא א פיקוח נפש און ווען נישט. פרעגט ער יענעם, ער זאגט אים יעצט לייגט מען זיך אראפ אויף די פלאר און ס'איז דא אן אנגעבלאזענע אזא דאמי און מען דארף אים געבן ארטיפישעל רעספירעישאן, מען דארף וויסן וויאזוי מען מאכט עס, וואטעווער איט איז, פרעגט ער ס'איז אויסגעטון צו ס'איז אנגעטון? זאגט אים דער אינגערמאן וואס הייסט ס'איז אויסגעטון, ס'איז א דאלי, ס'איז א דאמי, פרעגט ער ס'האט א מעשה צו ס'האט א לאך? דאס האט ער מיר דעמאלטס פארציילט. איך קען נישט אויפהערן צו לאכן פין דעמאלטס ביז יעצט, דער איז דאך אזא סייקאופעט, און אים לאזט מען זיך דרייען ביי די מיידלעך, דאס איז וואס סאטמאר איז געווען, ס'איז געווען ווי מער משוגע האט מען מער אנגענומען דיין מיינונג, דעטס וואט איט וואס, און דערפאר די אלע קינדער היינט, נישט נאר די קינדער, נאר פין מיין דזשענערעישאן אן, לאכן פין גאנץ סאטמאר, פין גאנץ אידישקייט וואס מען האט געלערנט דארט, און זיי לאכן פין אלעמען וואס דארטן איז פארגעגאנגען, דעטס איט. כ'וואלט מייעץ געווען אלע קעמפס זאלן מאכן אזעלכע שיינע טאנצנ'ס, אבער נישט אויף שיר השירים, און אביסל איידלער אויך, יא, און אויך זאל מען גיין איינער צום צווייטן קעמפ און ווי מ'זאגט האבן קנאת סופרים תרבה חכמה, און פארטיג, דו קענסט נישט צומאכן דעם עולם, קוק ווי די וועלט איז דאך אזוי משוגע געווארן, אזוי פארשוואונדן פון נארמאלקייט, אז מען ווערט שוין פון זכרים נקבות נקבות זכרים, עיבי בעיבי שטיין האט געמיינט ער איז דער ערשטער און ער איז אזא היט א היט. איז דא דא איינער דא א ברסלב'ער וואס ער איז שוין אזוי א לאנגע צייט ער געוען אמאל א זכר ער האט א פיקטשער ווי ער איז א זכר מיט לאנגע פאות ער האט זיך אפגעשניטן די מעשה היינט איז ער א נקבה און שוין דעטס איט אבער ער זאגט אז דאס איז געקומען ווייל מען האט אים מאלעסטעט און איך האלט אז אייבי בעיבי שטיין האט מען אויך מאלעסטעט ווייל אז מאטל שטיין איז געווען דער דיין פון מונקאטש און אין מונקאטש איז א בחור נישט ארויס געגאנגען לעבעדיג איז אייבי בעיבי שטיין איז מסתמא האט ער אויך געלערנט אין מונקאטש, דער מונקאטשער רב ווייסט נישט, דער הייליגער מונקאטשער רב דער מנחת אלעזר האט געזאגט איך בין דער לעצטער רב פון מונקאטש און נאך מיר העט קיין מונקאטש נישט זיין, ס'העט נישט זיין קיין מונקאטשער רב פארוואס ווייל ער האט געזען אז זיין איידעם האט נישט געטויגט, ער האט טאקע נישט געטויגט, ער איז געווען א לינקער מיט לינקע דעות מיט אלעם. למעשה איז ער אבער געווען. איז דער מונקאטשער-רב דא אין אמעריקע האט זיך געדארפט רופן פישפיקלאדיינער-רב, וואלט ער מצליח געווען. אזוי ווי ער האט זיך גערופן מונקאטשער-רב האט ער געמאכט א חרבן פארן נאמען מונקאטש און פאר די אלע וואס האבן דארט געלערנט. איך גיי ענק משוגע מאכן יעדע וואך נאכאמאל און נאכאמאל ביז עטס העטס עס נאך דערהערן. איך וויל ענק זאגן עטס געדענקטס איך האב ענק געזאגט שוין לאנג צוריק אונז האבן ארויסגעוואקסן אין וויליאמסבורג מען דארף ארום פארן זיך טרעפן ווי צו זיך באזעצן איך האב ענק דעמאלטס געזאגט אז דעטרויט איז נאמבער וואן וואו ס'זאל זיך באזעצן, איך האב דארט געקויפט הייזער פאר א דאלער, א דאלער, א דאלער א פיס, ס'איז געווען עדווערטייזט אין צייטונג, יעדער האט מורא געהאט צו קויפן, האב איך געטענהט וואס קען איך דערלייגן ביי א דאלער, איך קען דערלייגן א גאנצן דאלער, ס'איז געווען אנדערע וואס האבן געקויפט, כ'האב א חבר וואס האט געקויפט א מענשין, ס'האט געקאסט אכט ניין הונדערט טויזנט דאלער צו בויען, ער האט עס געקויפט פאר הונדערט און דרייסיג, הונדערט דרייסיג טויזנט דאלער, ער האט זיך נאכנישט געהאלטן ביים באזעצן און האט עס ארויסגעדינגען, יעצט איך זיץ דא אין ארץ ישראל און ס'וואקסט ברוך השם, כ'האב דארט אסאך לאנד געקויפט. יעצט הער איך אז ס'איז געווארן דארטן דריי גרויסע קאמפאניס, איך געדענק נישט וועלכע פונקטליך, א קאר קאמפאני און נאך צוויי גרויסע קאמפאניס וואס זוכן צו קויפן איך ווייס נישט וויפיל צענליגע טויזענטער עיקער לאנד, עיקערס, און טראמפ האט אויך געזאגט אין זיין דרשה, ער האט געזאגט וויאזוי אמעריקע קומט צוריק האט ער געזאגט פון דעטרויט. איך זאג ענקער א וואו, איי דעטרויט איז די ריעל עסטעיט שפאט-ביליג, איך האב געקויפט הייזער, איך פלעג ארויף פארן, איך האב געזען א הויז, קיינער וויל עס נישט קויפן, צען טויזענט, פופצן, צוואנציג טויזענט, ס'איז נישט פאר מיר, אבער איך האב עס געקויפט אויף צו באזעצן איינעם, איך האב גראד געטראפן א טענענט, זעקס זיבן הונדערט דאלער, ער צאלט מיר דעם די טעקסעס, און די עקספענסעס מוז ער זיך אליינס צאלן, און ער איז צופרידן און איך בין צופרידן, דערווייל האלט עס שוין אן אזוי אפאר יאר, און ס'וואקסט. ברוך השם. איך דארף נישט קויפן פאר א מיליאן דאלער פראפערטי אין ניו יארק און מאכן צוואנציג יאר ארום געלט דערויף, איך קען מאכן מארגן געלט. איך זאג נאכאמאל דעם עולם, איך האב געקויפט לאנד אין פלינט מישיגען, מען אפערט יעצט פארן לאנד זיבן פאכיג, אבער דאס איז גארנישט, איך וועל נאך קריגן הונדערט פאכיג, און איך האב געזאגט דעם עולם, פארטס ארויס, עטס זענטס אויסגעוואקסן אין ניו יארק, בכלל יעקב אבינו האט אונז אויסגעלערנט אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל, אין איינעם טויג מיר אונז נישט, אונז דארף מיר זיין צושפרייט, יעדע שטאט זאל זיין א קליין אידישע ווינקל, און כ'האלט אין איין באקומען בראוקערס קאלן אריין, האו מאטש יו וואנט, האו מאטש יו וואנט זאג איך איי דאנט וואנט, איי וואנא ביי סאו מאר, אין פעקט איים אוט אוו די קאנטרי, איף איי וואלד קאם בעק נאו איי וואלד ביי איווען מאר. און יעצט זעה איך דאך שוין אז סהאט א גראונד, ביז יעצט האט עס נישט געהאט קיין גראונד, ביז יעצט איז געווען סתם ספעקולעישן, נאר פאר די פרייז וואס כהאב באצאלט, דאס איז וואס עטס געטס אויס צו פארן אמאל אינמיטן ווינטער אויף פלארידע, דעטס אלל, און איך זאג דעם עולם זאלטס ענק ספעשעלייזן פארטס אהין און קויפטס דארט, די לופט איז גוט דארט איז דא די פינעף לעיקס איז דארט דא די לופט איז גוט, סאיז קילער ווי ניו יארק, יא סאיז אסאך קילער ווי ניו יארק, ס'איז דא מער שניי ווי ניו יארק אבער לאידך גיסא די זומערס איז אַכציק עיטי פייוו און פארוואס זאג איך עס ענק יעצט נאכאמאל איך בין דאך אאוט אוו טאון פארוואס טוה איך עס סאליסיטן יעצט זאל איך ענק זאגן ווייל איך ליין דא ברעיקינג נוז ארטאדאקס דזשואיש מען טווענטי טרי יער אולד עמרי דהאן זכרונו לברכה טווענטי טרי וואס סטעבד טו דעט אין פלעטבוש טוועלוו סיקסטי וואן סעווענטי טוירד סטריט עפטער בלאקינג א נעיבארס דרייוועי. מתעסקים איז אן די סין, נאו ארעסטס העוו בין מעיד. איך זאג ענק, אונז צאל מיר מיליאנער דאלער פאר אזא הויז און דו האסט געבלאקט איינעם, קוק ווי דו האלטסט יעצט. און עטס ווייסט ווי דאס איז? כ'האב נאכגעקוקט אויף די טמא'נע כלי, טוועלף סיקסטי וואן סעווענטי טוירד סטריט, דאס איז לא פחות ולא יותר ווי עוועניו עם. עוועניו עם איז דא הייזער וואס מ'צאלט פֿינף זעקס זיבן אַכט און נײַן מיליאן דאלער. ארייט, דאס איז אי סעווענטי טו, איטס איטס אביסל א ארויסציהר. און דאס איז וואס איך וויל ענק זאגן, רבותי אונז באלאנגן מיר נישט מער דא, און יעדער זאל זיך אנהייבן צו מאכן א חשבון. יעצט מענטשן פרעגן ווער וועט מענעדזשן די הויז, איך וועל דיר געבן בראוקערס ס'דא דארט גענוג, פאר אראפ, ס'דא ווער ס'מענעדזשט פאר אכט פראצענט. כ'וויל ענק דערציילן נאך א זאך. עטס ווייסט נישט? כ'האב דאך ענק געזאגט די גאנצע צייט. פינף זיבן יאר צוריק פרעגט די גאווערמענט, זיי האבן אויפגעשטעלט דארטן א קאמפעני, און ווער ס'האט זיך געוואלט קומען דארט באזעצן האט נישט געהאט קיין קרעדיט, האט נישט געהאט גארנישט, האט נישט געהאט ממש בעירום ובחוסר כל, האט מען דיר צוגעשטעלט דעם דאון פעימענט, מ'האט דיר צוגעשטעלט אפאר טויזנט דאלער אויפצופיקסן דאס הויז, נאר ס'איז געווען א דיעל אז דו האסט געמוזט דארטן וואוינען פינף יאר, צו וויפיל דו האסט נישט געקענט פארקויפן, אבער דאס איז ווען דו קומסט אן צו זייער געלט מוזטו אליין וואוינען, אויף צו קויפן צען הייזער האבן זיי דיר נישט געבן. יעצט האבן זיי מיר געשריבן א בריוו אז עז אוו די ביגינינג אוו דעם סאמער האבן זיי אויפגעהערט צו געבן פאנדינג, שרייב איך זיי צוריק פארוואס, שרייבן זיי צוריק ווייל זיי האבן שוין א דימענד, אונז ברויך מען שוין נישט קיינער זאל קומען, מען וועט זיך שוין דא ארומרייסן פאר דירות, זיך באזעצן דארט עפעס א רעבעלע און אריינלייגן די געלט וואס ער האט אריינגעלייגט אין ווילימסבורג קען ער האבן דארטן הונדערט מענטשן וואוינען אומזינסט, פארשטייסט? עטס לאטס מען זאל ענק שטעכן. יעצט זיי האבן אז דער אטעקער איז אוועקגעלאפן מיט א גרעיע וואלקסוועגן דזשעטא. יעצט למעשה די פאליס האבן דא זייער זייער גוט געארבעט ווייל זיי האבן גראד באקומען פון עפעס א שכן אינפארמעישן וועם ער איז חושד און זיי האבן גראד אפגעקאלט אין אלע בארדערס כ'מיין זיי האבן זיך זייערע וועגן און זיי האבן מודיע געווען אז אזא איינעם טאר מען נישט אדורכלאזן, און מ'האט זיי צוריק געענטפערט אז ס'דא איינער האט יעצט געקויפט א טיקעט אויף העיטי דער זעלביגע נאמען און מען געקומען און מ'האט אים ארעסטעד און מ'האט אים אריינגעפירט אין דזשעיל. אבער דער שטייט שוין נישט אויף. איך מיין ער וועט אויפשטיין תחית המתים אבער נישט יעצט. ס'קומט יעצט ארויס אז די טאטע און די ברודער. פון דעם היינטיגן מענטש וואס מען האט אים געשטאכן, איז די צוויי, דער טאטע מיטן ברודער, זענען ביידע געהארגעט געווארן אין א טעריבל עקסידענט אין א וועיסט טרענספער סטעישאן אין קווינס. שוין, זעמער גליקליך. יעצט, זיי זענען אריינגעפארן אין א סעספול, זענען זיי אריינגעפאלן, און דער טאטע האט געטרייט צו סעיוון דעם זון, און ער האט אים נישט געקענט סעיוון, און עפעס א גוי האט אויך געטרייט צו סעיוון דעם זון, און זענען ביידע דערטראנקען געווארן, דער גוי מיטן איד מיטן זון, אבער דאס גייט צוריק אפאר יאר. דאס איז וואס דא גייט פאר רבותי, מופטס אוועק, יו בינג פושט אוט, יו קען געט א בוק, קענסט פארקויפן א הויז, אדער אז דו ווילסט נישט פארקויפן דיין הויז קענסטו עס האלטן, קענסט קויפן דארטן וויפיל הייזער דו ווילסט, ס'איז דארט דא קאופס צו קויפן, שיינע קאופס, כ'האב אינוועסטעט אין איין קאופ וועלכע קאסט צוועלף טויזענט דאלער, שטעל דיר פאר, א טו בעדרום קאופ, ס'איז געווען עדווערטייזט אז די לופט פון די אירי ריווער קומט אריין דארטן בייטאג און ביינאכט, אזוי שיין איז דארט. עס קאסט מיך אויסצוהאלטן דעם קאופ צוויי הונדערט און פֿינף און נײַנציק דאלער א חודש, פארדעם האסטע לעקטער אויך אומזינסט, שניידט דיר די גראז, מען פיצט די שניי, די האסט גארנישט צו טוהן, נאר די האסט אפילו, שטעל דיר פאר אז מען געט דיר די לעקטער, לעקטער איז די סארס אוו היט, פארשטייסט דאך אליינס, אז טאמער איז נישט גענוג הייס, די לענדלארד געט נישט גענוג. היט צינדט מען אן א הייצער, אז דו האסט לעקטער אומזיסט ביסטו דאך א מלך מלכי המלכים, רבותי ער גייט שוין אויף דעם משוגענעם ווילימסבורג, ס'איז א שאד אריינצולייגן דא געלט, און נאכדעם איז דא נאך א פלאץ ווי איך אינוועסט לעצטנס און איך זע אז ס'ברענגט זייער שיין אן אן פראבלעמען, מעג איינער פרעגן פארוואס איך געב ארויס די סודות ווייל איך זוך א רפואה פאר כלל ישראל צו נישט קען מען אנהאלטן דא, און חוץ צו דעם איז דא אזוי פיל ווי צו קויפן אז טשעיס האט נישט גענוג געלט אין זייער בענק. ס'איז אין קאלומבוס אהייאו. קאלומבוס אהייאו זאלט איר וויסן האט שפיטעלער, זיי האבן דזשאבס, זיי האבן וואס דו ווילסט האבן זיי, און ס'איז נישט אזוי קאלט און ס'איז נישט אזוי שנייאיג ווי אביסל ארויפציער ווי למשל וויסקאנסין אדער ניו יארק סטעיט, באפעלאו, ס'איז נישט אזוי שנייאיג דארט. אבער ס'איז דא האספיטעלס, איך בין געווען דארטן, איך האב גערעדט מיט די האספיטעלס, זאגט ער ברינג מי יור פיפעל, דזשאבס, איין האספיטעל האט הונדערט דזשאבס, א גרויס האספיטעל, איך געדענק נאר נישט דעם נאמען יעצט, אבער איך בין יעצט אוט אוו טאון, איך בין ביזי דא גיסן א מקווה, און ס'איז דארט זייער אידיש, ס'איז דא דארטן צוויי ביליאנערן וואס זיי האלטן אויס די שטאט, איך מיין זיי זעען ס'זאל זיין פון אלעם גוטן, צוויי ביליאנערן וואוינען אין קאלאמבוס, איינס איז שאטנשטיין, און די אנדערע איז עפעס אן אנדערע ביליאנער וואס. מען הערט נישט אזוי פון אים אבער ער געט דארטן פאר שפיטעלער און פאר אלעם, יו קען בי א ריספעקטעד יומען ביאינג נישט ווי א... מען וועט דיך שטויסן אין אחור, ביי אונז אין וויליאמסבורג איז ריספעקטעד דו מוזט האבן א שווייף זאל אריין גיין כאטש אין פופציג בחורים און צוואנציג מיידלעך און דו מוזט זיין א רוצח ווי דער יצחק שטערן און אפגנב'ענען די גאנצע וועלט, און ביי די וועי די אלע אזיאטישע חברה זאלן טאקע בלייבן אין וויליאמסבורג אונז ברויכן מיר זיי נישט דארט. און דעמאלטס ביסטו א הו איז הו צום טיש, און טאמער ביסטו נישט דאס האט זאליק ארויסגעגעבן אויף דער אחריים. שגעון! ממש קרעזי פיפל! מיין מאמע עליה השלום פלעגט זאגן ווען א ווארעם כאפט זיך אריין אין כריין מיינט ער דאס איז זיס, איי ס'איז דארט ביטער פאר אים? ער איז שוין צוגעוואוינט. רבותי, איטס טיים פאר א טשעינדזש. און איך רעד דערפון אזוי פיל אז כ'זע שוין, כ'האב אנגעדרייט וועגן טעקסעס, ס'איז דא היינט שוין איבער א מנין פון היימישע אינגעלייט וואס זיי וואוינען דארט, זענען זיך מחיה. יעצט האב איך נאך פלעצער, ס'איז אלץ דא, מ'דארף זיין צושפרייט. גערעדט. מען זאגט ווען בויט א ספרדישע קהילה נאך א שול און ס'איז דא צוואנציג מענטשן, ווייסט ער ער האט איבער א מנין און ער האט אן אייגענע מנין. אחלקם ביעקב אפיצם בישראל. קומט אריין אין סאטמאר, זיצן דארטן אינגעלייט אין פאליש ביים גאנצן דאווענען, זיי ווייסן אפילו נישט ווי מען דאווענט, איך געדענק ווען איך פלעג דאווענען אין סאטמאר אין גרויסן בית מדרש, ווען איך פלעג ארויסגיין פלעג איך זאגן רבותי מ'האט שוין געענדיגט דאס דאווענען עטס קענטס שוין אהיימגיין. שוין, אזוי זעהן מיר אויס. עניוועי, איך וויל ענק נאך דאבערן אין קאפ גענוג, זארגטס ענק נישט, מיט מיר וועט עטס נישט אזוי שנעל ענדיגן, ביז לאנג כ'נישט זעהן אין אלע שטעט ווי ס'איז דא מניינים, ס'איז דא א פלאץ ס'הייסט ראטשעסטער ניו יארק, טוהן זיי יעצט עדווערטייזן אין אלע צייטונגען אין די אידישע, נישט אין סאקמער קאקמער צייטונג, דא לאזט מען דיך נישט, ווייל דא וויל מען דאך אז זאלסט דא וואוינען, ווייל זייער ריעל עסטעיט זאל ארויף גיין מיט נאך א דאלער, טוהן זיי עדווערטייזן מען קען האבן פאר הונדערט צוואנציג טויזענט דאלער א הויז מיט זעקס בעדרומס, און דארטן. איז אין ראטשעסטער איז זייער קאלט, ס'דא אסאך מער שניי אפילו פון באפעלא, אבער זיי זענען צוגעוואוינט דערצו, זיי קענען עס אוועקרוקן, אבער זומער אַכציק דעגרי, זיי האבן דעם ים דארטן, די לעיקס, די פייוו לעיקס. יא, זיצט און געטס אויס געלט רבותי, הארגעטס ענק אוועק פאר דעם איד ער זאל קענען האבן א הויז, און ער זאל קענען טשארדזשען דרײַ טויזנט דאלער אונטערן טיש און דרײַ טויזנט דאלער פון סעקשן עיט, בהמות וואס איר זענט, עניוועי. יעצט צו די וואס זיי גייען מופן דארטן אין ניו דזשערסי אריבער די ברידזש, וויל איך ענק זאגן, קודם כל, עטס ווייסט זיך נישט אפילו וואס צו פרעגן ווען עטס קויפטס א הויז, איך בין אראפגעפארן איך האב זיי געפרעגט ווען האט מען איוועליועטעד די טעקסעס לעיטלי, זאגן זיי צוואַנציק יאר צוריק, זאג איך, נאכדעם האט מען שוין געבויעט דיירעקט עקסעס צו ניו יארק, רייט? מיטן טרעין, דאס איז געווען נאכדעם.

און אויסער דעם איז עס פיל מיט שווארצע, מען קען דיך אויך שטעכן ביינאכט אז עימיצער פארקט אין דיין דרייוועי און דו'סט קאמפלעינען. אבי דער עולם הייבט שוין אן צו זעהן יו דאונט בעלאנג היער, דעטס איט. אונז זעמער קיין עין הרע א געבענטשטע נעישאן וואס דער אייבישטער האט אונז געזאגט אז אונז טאר מען נישט מוציא זיין זרע לבטלה, אונז מוז מען האבן א פרוי, אונז מוז מען עוסק זיין אין פריה ורביה, און אז דער אייבישטער געבט געבט ער מיט שפע, קינדער געלאור, קיין עין הרע. און ממילא מוז מען אונז יעדן דזשענערעישן מופן ערגעץ אנדערש, אונז קען מען נישט זיך ערלויבן צו אזוי ווי אין וויליאמסבורג דריי פיר דזשענערעישנס זאלן וואוינען איינס נאכ'ס אנדערע, און די זעלבע ווי אין בארא פארק, און די זעלבע ווי אין לעיקוואד, אונז מוז מען בעל כרחך זוכן ביליגער אנהייבן א ניו סטארט, און אזוי האט אויסגעזעהן גאנץ אונגערן, ס'געווען אין גרויסע שטעט, בודאפעסט, ס'איז געווען דעברעצין, ס'איז געווען מישקאלץ, מ'האט נישט געקענט אפארדן, האט מען געוואוינט אין די דערפלעך ארום און ארום, אינדערהיים איז געווען צענליגע דערפלעך, נישט צענליגע נאר טויזענטער דערפלעך, זיי האבן נישט געהאט קיין מנין א גאנצע וואך און שבת אויך נישט, און אידן האבן געדאוונט ביחידות, מ'האט געדארפט האבן דארטן די פרנסה, ער האט געהאט פעלדער, ער האט געהאט איך ווייס א קרעטשמע, אין ערגעץ שטייט נישט. אז מ'מעג ממעט זיין עלי אדמות, זאלסט נישט אראפברענגען קינדער, מיך פרעגן אויך אסאך מענטשן, איך קען נישט עפארדן נאך א קינד, איך קען נישט עפארדן, איך שלאף אין א צוויי בעדרום מיט זיבן קינדער, זאג איך אים, גיי מוף אוועק, דו האסט א רעכט נישט אראפצוברענגען קינדער אויף די וועלט, ווייל דו קענסט נישט עפארדן און דו מוזט וואוינען אין ווילימסבורג, ווען ס'זאל זיין א נעשענעל לאו אז א איד טאר נישט וואוינען נאר אין ווילימסבורג וואלט מען געדארפט גיין ארויס און מ'וואלט געדארפט מרעיש עולמות זיין, האסט דיר אליין גענומען א גלות, און וועגן דעם ברענגט מיר נישט דער אייבערשטער משיח'ן, כ'האב ענק שוין געזאגט, משיח וועט נישט קומען ווילאנג דו ביסט אין דיין גלות, דעם גלות וואס דו האסט דיך אריינגעשטעלט, זאגט דער אייבערשטער, קודם נעם דיך ארויס דערפון און ווער א מענטש, נאכדעם וועל איך דיר ברענגען משיח'ן, דער אייבערשטער גייט דיך נישט ארויסנעמען פון דיין משוגענע פאנטאזישן גלות, ער מוז וואוינען לעבן דעם מאמין, פארוואס? עניוועי, איך וויל נישט יעצט ווייטער אין דעם מאריך זיין, ס'נאך דא אסאך צו רעדן. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך פונעם אלטן סאקמער קאקמער אזיאטישן וועג, זיי האבן געמעגט טוהן זנות מיט אלע קינדער מיט אלע בחורים מיט אלע מיידלעך, נאר פאר יענעם האבן זיי פארקויפט אוי קדושה די רבי זכרונו ליטרווארוכע מיט די אלע שטותים, חזיר'לעך פעיק פאוני פראודס. ס'איז דא א פראבלעם, ס'איז דא א אינגערמאן הייסט נחום רויט, שוין נישט קיין אינגערמאן, שוין א איד, שוין אן עלטערע איד, ער איז שוין נענטער ווי ווייטער, עניוועי, ער הייסט נחום ראזענבערג, ער האט געפענט א מניוול'ישן האטליין, א דר'ערטליגער מוז ארויס מיט בחרב וחנית מיט די אלטע סאקמער אזיאטישע וועגן מ'האט געטוהן אים אונטערצוברענגן. עניוועי, איז דא יעצט בין איך אין בני ברק איז דא אזא צעטל בעיות בשלום בית אז דו האסט פראבלעמען מיט שלום בית איז אזוי ס'איז א הכשר פונעם בית דין פון רב רובין שליט"א און א רישיון פון משרד הבריאות איז אזוי. מוצר ס'איז באשאפן געווארן טבעי לחלוטין לחיי משפחה תקינה מען זאל קענען לעבן מיטן ווייב אזוי ווי עס דארף צו זיין, סובלים מאין אונות, מען ליידט אז ס'איז נישט דא קיין כח, ס'איז נישט דא קיין כח גברא, ס'איז נישט דא קיין זרע של קיימא. ס'בעיות מיט פריון. לראשונה, צום ערשטן, האט מען באשאפן מוצר טבעי לחלוטין המורכב משישה צמחים, ס'איז פון זעקס מיני געוויקסינגען, צמח, המאקה צמח, ס'איז נישט קיין חילוק, ער האט א גאנצע ליסטע וואס איך ווייס עניוועי נישט וואס דאס איז, און דאס קען העלפן אז זאלסט קריגן א קישוי אבר זאלסט קענען וואוינען מיטן ווייב, ארייט אונז האמער אויך די אלע זאכן אין אמעריקע, אונז האמער העלפט פון דעם, און אונז האמער ווי מען זאגט ווייעגרע מיט אנדערע זאכן, ועכשיו במחיר מיוחד, לפרטים והזמנות איז דא די צוויי טעלעפאנס משלוחים בכל. חלקי הארץ, מען שיקט איבעראל. יעצט וויל איך פרעגן א זאך, דאס הענגט אויף אלע בולעטין באורדס אין בני ברק, פארוואס מעג מען דאס יא, און נחום ראזענבערג אז ער זאגט א יונגל לאז דיך נישט אריינשטופן פון אן אלטן חזר אין די מקווה, זיין פיפיק זאל נישט אריינפארן צו דיר אין תחת, ענדיגט זיך די וועלט. דאס וויל איך יצחק שטערן דער גרויסער שייגעץ זאל מיר דאס מסביר זיין, אויך דער וועלפעיר, דער עלפערד וועלפעיר, דער קראנקער זכר, איך וויל זיי זאלן מיר מסביר זיין. פארוואס דאס מעג מען און דאס טאר מען נישט? די תירוץ איז, עטס זענטס א מעסד אפ קאמיוניטי אייביג געווען, און עטס האטס געוויסט אז איך וועל ארויסקומען איך וועל גראד מאכן דעם עולם, און דער עולם זיך אויסלאכן פון ענק, און ברוך השם כ'האב סוקסידעד. ס'איז געווען א תקנה אין פוילן אין אסאך פלעצער אין חסידישע פלעצער אז א בחור האט נישט געזאגט א זעקסערל, א זעקסערל איז געווען אזא מטבע וואס דאס איז געווען געמאכט פון קופער, פון קופער מאכט מען א טאפ, און אין א טאפ האט מען געקאכט פיש. און פיש האט מען געגעבן אויף א חתונה. פול אוו בעלאוני די גאנצע זאך, קוקטס וואס איז געשעהן מיט עסטי וויינשטיין, קוקטס וואס איז געשעהן מיט אלע אנדערע, אונז האמער דא אויפן טעלעוויזשען איז דא א גאנצע פראגרעם פון גערער ווייבלעך, זיי זאגן עי דיס איז נאט א יומען לייף, ס'פעלט די אהבה ואחווה שלום ורעות, מ'קאלט אפ דעם קאמאנדאנט, יעצט מעג איך יעצט טאר איך נישט, כ'בין אריין אביסל כ'זאל צוריקגיין ארויפגיין אראפגיין, און זיי זאגן בכלל זיי קומען אנגעטון געהעריג אזוי ווי חזר'יי, זיי קומען מיט די שטינקעדיגע בעקיטשעס מיט אלעם, נא נא נא נא נא, ווען יו אווער דו איט יו לוז איט, און דאס האט סאקמער קאקמער געטון, דערפאר קוק קוק וויפיל חיילים זיי גייען פון סאטמאר היינט, זיי האבן נאך אלע קומען ווערן חיילים ווייל מען האט זיי אויסגעפאפט, נאובאדי לייקס ווען יו ליי טו דעם. נאך כ'וואלט זאגן אז דא פארן זיי דאך אזוי ווי די חיות פון וואלד, עפעס א גרויסע טרעקטער טרעילער האט אפגעשניטן דעם באס, הי קאט הים אף, און. דער באס דרייווער האט אנגעהויבן

קען צוריק דרייען הי קאט אים אינטו די לעין צו די לעפט לעין און שוין זענען מיר אנגעקומען אויף צפת האט מיר די דרייווער געזאגט יעדער האט מיטגעהאלטן סאיז געווען מוראדיג איינגעשטעלט האט די דרייווער זיך אנגערופן אז סציטערט אים הענט און פיס ער קען נישט היינט מער ווייטער דרייוון ברוך שעשה לי נס במקום הזה. כ'בין געווען א בחור, האב איך געלערנט אין ארץ ישראל אין ניינטין סיקסטי סעווען האט אויסגעבראכן דעמאלטס די ששת ימי אפילה ווי מ'רופט עס די סיקס דעי וואר דעמאלטס האט מען געקעפטשערט די כותל איז. למעשה האב איך געלערנט אין ארץ ישראל, דער אמרי חיים האט געזאגט קיינער זאל נישט אוועק לויפן מ'עט זעהן דא גרויסע ניסים ל ע, איך בין אריין זיך געזעגענען, איך האב געזאגט רבי איך וויל ארויס פארן אויף לאנדן ווייל געזאגט האב איך א ליגנט, איך האב געזאגט מיין טאטע וויל נישט איך זאל דא זיין און קעגן כיבוד אב קען איך מיך נישט שלאגן ווייל טאטע איז אן אלטער איד א היטלער געליטענער ווייל איך האב נישט געוואלט זיין אן. פנים פארן וויזשניצער רבי'ן, ער זאגט קיינער זאל נישט אוועק פארן, מען זעהט די גרויסע ניסים, למעשה דער קלויזנבורגער רב האט אויך געזאגט קיינער זאל נישט אנטלויפן, מען וועט זעהן דא ניסים, די לעצטע פלייט זונטאג ביינאכט וואס איז ארויס געפארן פון תל אביב איז געווען קלויזנבורגער רב, ער האט יעדן צוריסן א פאס אבער ער איז געפארן. דרך אגב ווען דער קלויזנבורגער רב איז צוריק געקומען אויף ארץ ישראל נאך די מלחמה האט מען אויף געשטעלט גרויסע פלאקאטן פארן ברוכים הבאים, מיט א חי"ת. עניוועי, ס'נישט וויכטיג. זעט אויס ער האט זיך נישט געוואלט פארלאזן אויף א נס ווייל ס'שטייט אז מ'נעמט אראפ פון זיינע זכותים. עניוועי, אויף יענעמ'ס בלוט איז גרינג זיך צו פארלאזן. אמאל קומט איינער צו א רעב'ן און זאגט אים רעבע, נישט פאר קיינעם געזאגט מיין ווייב איז געשטארבן. זאגט דער רעבע, ס'איז גארנישט ס'קען זיין ארגער, האלט דיך שטארק. זאגט ער רעבע, אונז האמיר אבער נישט געהאט קיין קינדער אויך נישט. זאגט דער רעבע, ס'קען זיין ארגער, האלט דיך שטארק. זאגט ער רעבע, און כ'האב נישט לעצטענס קיין פרנסה אויך נישט. זאגט דער רעבע, האלט דיך שטארק, ס'קען זיין ארגער. זאגט ער רבי איך פארשטיי נישט, קיין פרנסה האב איך נישט, א ווייב האב איך נישט, קיין קינדער האב איך נישט, וואס קען זיין ארגער? זאגט דער רבי ווען ס'געשעט חלילה ביי מיר דעמאלטס זאל גיין ארגער, ווילאנג ס'איז ביי דיר קען עס זיין ארגער, באקלאג דיך נישט. עניוועי, וואס איך וויל ארויסברענגען פון די אלע באלאני איז אז יעדער האט געוואלט מען זאל דא זיין, נישט מאכן א פעניק, ווייל די די גרויסע מיניסטארן האבן געזאגט פאר די רבנים אז עטס וועטס מאכן א פעניק דעמאלטס. וועט יעדער לויפן. עניוועי, איך האב ענק שוין געזאגט, ביי די צווייטע וועלט מלחמה איז אזוי, יעדער רבי האט געזאגט מען זאל נישט אנטלויפן, אמעריקע זענען די שטיינער טרייפע, וועלעכן צדיק דו האסט געפרעגט האט ער געזאגט מ'זאל נישט אנטלויפן, בעלזער רב, סאטמאר רב, אלע רבנים, סקולענער רבי, וויזשניצער רבי, וואס איז געווען דער סוף? זיי האט מען געראטעוועט פאר הונדערטער טויזענטער דאלער און כלל ישראל איז געגאנגען פייפן. איך זאג עס נאכאמאל וועגן דעם ווייל יעצט קומט שווערע צייטן אין ארץ ישראל, ווער ס'קען זיך ראטעווען זאל ארויסנעמען זיין ווייב מיט די קינדער מיט די משפחה, ווייל ס'וועט זיין א חורבן דא. עניוועי, בין איך געווען אין לאנדאן, געדענק איך בין געגאנגען אויף א גאס, ס'הייסט אסבאלדעסטאן ראוד, אזוי געדענק איך, און דארטן איז געשטאנען, כ'מיין אז דארט איז געווען די סאטמארע מתיבתא, סאטמארע ישיבה דארטן, צו די בית המדרש, און ס'איז געשטאנען דארטן א צען פופצען שווארצע חברה, און זיי האבן אנגעהויבן צו שרייען אויף אונז, עי מען, ווער די אראבס, יו די דזשוס, ווער גאנע סלאטער יו, ווער גאנע קיל יו. ס'איז געווען א גאנצע שמחה זיי גייען הרג'ענען אלע אידן. שוין שוין וואס קענסטו טון. א וואך שפעטער אויפן זעלבן פלאץ זעמער ווידער געשטאנען דארט. עס איז געווען נאך די מלחמה און די מדינת ישראל האט איינגענומען די אלע פיר לענדער וואס זיי האבן זיך געשלאגן מיט איר. זיי האבן אויך איינגענומען דעם קויסל. און ס'קומען די זעלבע אראבער נאכאמאל און זיי האבן אנגעהויבן צו שרייען עי מען, ווער די דזשוס, יו די אראבס, ווי קילד יו, ווי סלאטערד יו. אה, דו פארשטייסט, דא איז ער א איד, דא איז ער אן אראבער, זיי ווייסן נעבעך נישט ווער ס'געווינט, דאס איז מען. איז פארוואס זאג איך עס? איך זאג עס וועגן דעם ווייל איך פרוביר מסביר צו זיין פארן עולם אז אויף די וועלט טאר מען נישט זיין קיין גולם. ס'דא אזויפיל סכנות דא, מ'גייט אין די גאס, מ'שטעכט מענטשן, און מ'איז נישט זיכער, מ'נעמט די שענסטע שטעט וואו ס'קאסט אסאך ריעל עסטעיט מיט אלעם, און וואס טוט מען מיט די אלע זאכן? עס קומט אריין אן אראבער און ער נעמט זיך שטעכן אינעסענט מענטשן, למעשה מען קען נישט צוריק טוהן געהעריג פאר די אראבער ווייל די וועלט וועט זיך אננעמען פאר זיי כאטשיג זיי זענען רוצחים און עספעשעלי יעצט יעצט גייט זיין גרויסע זאכן דא און איך וואלט זייער געוואלט יעדן איינעם געבן אביסל שכל אויב דו קענסט ארויס נעמען דיין זון צו דיין טאכטער וואס האבן חתונה געהאט אפילו וואס זענען דא נישט חתונה געהאטערהייט. זאל מען מאכן זיכער אז זיי נעמען זיי אהיים, ווייל די מצב איז שרעקליך. ס'גייט יעצט זיין די מלחמה, די דריטע וועלט מלחמה, און אמעריקע, דער גרויסער שטארקער אמעריקע, האט אויך מורא אנצוהייבן די מלחמה, ווייל די מלחמה גייט זיין א טאטעל דיזעסטער פאר איך ווייס נישט וויפיל, זיי זאגן איך ווייס צען צוועלף מיליאן מענטשן אין שטאט, נאכדעם איז דא די עפטערמעט, ס'איז די פועל יוצא וואס ס'געשעט נאכדעם צוליב דעם. און זיי שטארבן נאכדעם פון די פאלושענס מיט אלעם, איז וואס איך וויל ברענג ארויסברענגען איז אז מען דארף זיך ציען וואו עס איז א סעיף פלאץ, מען דארף פארגעסן פון מדינת ישראל און פון ארץ ישראל, ס'איז מורא'דיג נישט סעיף, פארוואס האט אמעריקע מורא אנצוהייבן די מלחמה? ווייל לויט חשבון האט נארט קאריע הונדערטער און הונדערטער מיסלס אריינגעלייגט אונטער דער ערד, און טאמער ווערט א מלחמה און מען דארף קאנטראלן אזויפיל מיסלס זיי אפצושטעלן איז כמעט נישט מן הנמנע א פאר זאלן נישט דורכברעכן. יעצט דא ארץ ישראל איז ארומגענומען מיט אראבער וואס ס'איז ארומגענומען מיט הונדערטער און הונדערטער און אפשר טויזענטער מיסלס אונטער דער ערד און זיי בויען דאס אויף שוין יארן יארן יארן. יעצט די אראבער דא אין לאנד טענה'ן אז ווען ס'איז נישט דא מדינת ישראל וואלטן זיי אויך אוועק געלאפן פון דא ווייל מיט אראבער קען מען נישט לעבן, די אראבער צווישן זיך, די סוניס, די שיאייטס, האבן זיך מער מענטשן אויסגעבלוטיגט צווישן זיך וויפיל מדינת ישראל האט זיי אויסגעבלוטיגט, סאו דאס איז וואס דא גייט דא פאר, די מצב איז נישט גוט, דער עולם כאפט עס נישט ווייל יעדער איז פארגלייבט ציונות, יונות, יונות.

געלאזט באגראבן איז די סיקריקים די בהמות האבן דאך נישט וואס צו טוהן מאכן זיי יעצט אז דעם געוועזענעם מיטוואך געווען פרשת עקב מען גייט מחאה האלטן במחתום גאלאוויניץ דארטן ווי עטס ווייסט ווי דאס איז דאס איז דארטן ווי מען גראבט די טויטע ווי לייזער קעסטנבוים גראבט די טויטע בקיצור די חברה האבן טאקע ממש נישט וואס צו טוהן. און זיי זיצן אפאר משוגעים און זיי טראכטן ארויס וויאזוי מען קען אנדרייען דעם עולם, און די אמעריקאנער עולם וואלט געדארפט ווען געבן געלט, אבער דער עולם קאלט מיך אפ, זיי זאגן עס קען מען שוין די באלאני, עס האט מען שוין גענוג לאנג געלערנט ביי דיר וואס דא גייט פאר, און זענען נישט אינטערעסירט מער צו די באלאני, סאו עווענטשעלי גייט זיך דאס אויפהערן. יעצט דער חילוק איז אזוי, מען האט עניוועי געגראבן, און מען האט עניוועי געבויעט, מען האט נישט אויפגעהערט דאס בויען, און מען האט גענומען שטערנבוך ער זאל געבן א היתר, איז במילא וואס האבן אונז חוץ לארץ'דיגע אידן צו שיקן דא געלט מען זאל גיין פראטעסטירן, וואס פעלט עס אויס? מען קומט נישט אן אין ערגעץ עניוועי, און יעדער ווייסט ס'איז בלאף און באלאוני. נאר האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, אז ס'איז געקומען יעצט די פניית הרבנים וחכמי הישיבה, ארויסגעגעבן א בריוו אז אין ירושלים זאל מען נישט בויען מער וויפיל, צען שטאק. קודם האב איך געוואלט וויסן דאס וואס דער גערער רעבע ס'הייסט אז ער בויט עס דארטן אין שנעלער, דארט איז דאך אלע צוואנציג שטאקעדיגע, פארוואס דארטן האט מען יא געמעגט און דא טאר מען נישט, נאר דער גערער רעבע פייפט ענק אן, וואס איז דער חילוק? ווייסט צו ס'איז גער צו ס'איז אינוועסטערס, לאמיך דיר עפעס זאגן, כ'האב הנאה, וויפיל מער תקנות און גזירות עטס געטס ארויס אלץ שוואכער ווערט עטס. נאכדעם וויל איך וויסן נאך א זאך. א איד האט א לאנד, די לאנד איז ווערד געלט ווייל מען קען בויען צוואנציג שטאק, פארן לאנד קען מען קריגן צוויי דריי פיר פינעף מיליאן שקל, פארוואס ביסטו באלעבאס אויף זיין לאנד צו זאגן מען זאל נישט בויען מער פון צען שטאק? שטייט דא אזוי, פארוואס? ווייל מען האט געבויט א רכבת הקלה, סאו ביג דיעל, פארוואס האסטו נישט אפגעשטעלט דעם רכבת הקלה? און נאכדעם האט עטץ ארויסגעגעבן א בריוו כ"ח תמוז תשע"ו, ווער זענט עטץ ארויס צו געבן א בריוו? עטץ בסך הכל גארנישט מיט נישט, עטס זענט סטרא אחרא בלאפערס, תחת שטופערס, און שטופען דראגס פאר בחורים. גיי יעצט צו מאה שערים, איך זאג נישט קיין ליגנט, אראונד די קארנער פון מירער ישיבה איז דא דארט איינער וואס ער רייכערט א ציגרעטל, איך מיין מען דערקענט עס און מען שמעקט עס, קומען צו זעקס זיבן קליינע בחורים און יעדער האט אים געגעבן איך ווייס נישט וויפיל, צוזאמען איז עס געווען צוואנציג שקל, און ער האט זיי געגעבן א ציגרעטל, יו דאונט נאו וואטס גאוינג אן, דו האסט א פראבלעם אז ס'עמזאנט צוואנציג הויכעדיגע בילדינגס? הער אויס, די גאנצע וואס דו זעסט מען בויעט די מדינת ישראל היינט, דאס איז ווייל ווען משיח גייט קומען און די טויטע וועלן אויפשטיין, תחיית המתים, און שטעל דיר פאר ס'וועט אויפשטיין טשעבינער רב, בעלזער רב, אור החיים, די גרויסע צדיקים, נו ווי וועט מען זיי לייגן? מען זאל לייגן אין א מקלט ערגעץ? דאס בויעט מען אן און די רשעי הדור גייען אויספייגערן אין די שלושת ימי אפילה אזוי ווי אין מצרים, און די צדיקים וועלן זיך דא באזעצן. די זעלבע האט דער אייבערשטער געטון ביי די קברי צדיקים, די זעלבע האט ער געטון אין אומאן, מען האט געבויעט, אַכט יאָרן. דאָרט, וווּ רב נחמן ליגט, האָט מען געגעבן אַ באַוויליגונג צו בויען הויכע הײַזער, וואָס כאָטשיק אין ערגעץ נישט אין יענער געגנט בויעט מען נישט קיין הויכע הײַזער. פֿאַר וואָס? ווײַל דער אייבערשטער האָט געזען, מגיד מראשית אחרית, מ'וועט קומען אַמאָל זיך אויסוווינען דאָ. איז במילא קומט עטס אַהער צו, און בהזדמנות דאָ מיט שׂונאים צו די קבלנים אויך. דער קבלן איז גאָר נישט שולדיק. יענער זאגט אים איך געב דיר דעם לאנד און דאס איז וואס דו וועסט מיר צושטעלן, איך פארשטיי בכלל נישט ווער זענט עטץ בכלל, יו אר נאובאדי, אונז זעמער ענק מבטל כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי דאיכא בעירנו לבטל והפקר כעפרא דארעא, דאס איז וואס עטץ זענט, יעצט איך קען נישט די אלע וואס האבן דא אונטערגעשריבן, דא דיין חיים קובר, קען זיין ער באגראבט טויטע, נאכדעם דיין משה קרויזער, איך קען נישט די אלע משוגעים, איינעם קען איך גוט ער הייסט מענדל פוקס. מנחם מענדל פוקס אין זיין קהילה האט אן אלטער בחור גערעיפט א מיידל און ער איז זיינס א שטיקל גבאי אין שול. ער העלפט ארויס. מסתמא איז ער א שמש, נישט קיין גבאי. האט ער נישט געלאזט די פרוי זאל גיין צו די פאליס און איך האב זי אנגערייצט. זי איז געגאנגען צו אים, זי האט געהאט א הידען קעמערע און זי האט אויף אים געמאכט קולות און ער האט זי ארויסגעווארפן. ער האט א רעכט אונטערצושרייבן א פראפערטי פון א מענטש? שלא יהיה יותר מעשר קומות, כ'בעט דעם עולם איין זאך, זאלטס עטס בויען וויפיל עטס ווילטס, נאר איין זאך, צען זאלט עטס נישט בויען, מינימום פופצן, צו ווייזן די רבנים אז זיי זענען נאובאדי, זיי האבן נישט קיין רעכט אונז איינצוטיילן קיין דייעס, זאלן גיין שטופן ווייטער אין קינדער, אה דאס האב איך אפגעשטעלט ברוך השם, אה אקעי, ווייסטו וואס, גייטס אויף תל אביב, פרעגטס ענק נאך וואו ס'איז דא די בתי זונות, און לאזטס אונזער פראפערטיס ארויס. די זעלבע האבן זיי געטון אין ווילימסבורג, מ'איז געקומען אריין, מען טאר נישט האבן אן עירוב, מען מעג האבן אן עירוב, ווער זענט איר? יעדער האט געקויפט פראפערטי און יעדער קען זיך פירן וויאזוי ער וויל, אונז ווילמיר נישט הערן וואס עטס האט צו זאגן, אונז זעמער אפילו נישט, מען זאגט אויף עברית, לא מעניין אותנו, ס'אינטערעסירט אונז נישט וואס עטס האט צו זאגן. מענדל פוקס, גיי זאג פאר דעם ווייבל, דער מאמע פון דעם קינד פון פערצן יאר וואס מען האט איר גערעיפט, זי וויל נישט גיין צו די משטרה, איך האב איר געזאגט זי זאל שוין גיין, איך בין דעמאלטס דא געווען,

צניעות'דיג, און ווען ס'ווערט אויס צניעות'דיג, און דער קבלן מעג יא בויען צו נישט בויען, זאל בויען עלף שטאק מינימום, להוציא מליבם של רשעים. מענדל פוקס, מ'האט דיר געגעבן א רשות צו פסק'ענען אויף וואס דו האסט הוראה, אויף וואס דו האסט נישט קיין הוראה קענסטו נישט פסק'ענען, בפרט נאך ווען ס'איז דיין גבאי און דו ווילסט מחפה זיין אויף אים, און דאס האבן די רבנים געטוען אלע יארן און אונז האמיר עס אפגעשטעלט און ס'וועט נאך גיין ווייטער, מענדל קענסט דיך צוגרייטן, איין טאג וועט מען דיך איינזעצן אויכעט ווייל דאס מיידל זיצט זעצט און וויינט. וואלט געוואלט וויסן צו ווען מ'נעמט די אייז א קינד און מ'טוט מיט איר די זעלבע. צו דו וואלסט אויך אזוי געזאגט? וואלסט איר אפגעווישט די נאז און געזאגט ניין מ'טאר נישט. מענדל פאקס, איך וויל דיר עפעס זאגן, דו קענסט די מעשה? איך וויל דיר דערציילן א מעשה, אויב דו קענסט עס נישט וועסטו עס יעצט קענען. דער מאטעל האט אן איידעם דעם עלטסטן איידעם טווערסקי זאל ער אריין צו דעם דוד'ל דעם רויטן הונט און האט אים געזאגט הער מיך אויס זענען אייך מורא'דיג מצער דא די חברה? זאגט ער איך ווייס נישט. ענפערט ער אים נו וועגן דעם בין איך דיר געקומען זאגן זאלסט יא וויסן. הייסן די לאולייף וואס די ביסט. מענדל פאקס, איך וויל דיך עפעס פרעגן. ווען מען זאל רעיפן דיין טאכטער צו דיין זון וועסטו אויך זאגן מען זאל נישט גיין צו די פאליס? וועסטו אויך זאגן מען זאל מאכן א שווייג? לאמיר זאגן עט די וואורסט קעיס סינעריאו איז דאס מיידל ברויך צו באקומען העלפ. דאס וועט קאסטן הונדערטער טויזענטער דאלער. איך האב געגעבן העלפ פאר א בחור פון סקווער, איך געב פאר אסאך יארען, נאר דעמאלטס האב איך נישט געהאט קיין וואושערס, האט סקווער געמוזט באצאלן דרייסיג אלפים א יאר צייט. און דער שייגעץ דער רויטער חיה האט געזאגט ניין, ער וועט אים שיקן ערגעץ אויף פלעט, זאג איך אים דו שייגעץ דו, דו וועסט אים נישט שיקן, איך טראסט דיר גארנישט, איך וועל אים נעמען און דו עסט מיר אריין שיקן א וואך פרי צוויי וואכן פאראויס דאס געלט יעדע וואך און איך בין דיר שולדיג צו געבן א רעסיט, שקצים רשעים, און דאס איז מענדל פאקס, דאס הייסט שוין דער דער גוטער פון זיי, דער טוב שבנחשים. מה דאס איז זיין גאוה, ער האט מורא ס'וועט אים קאסטן געלט מיט בזיונות, זאגט ער ווייסטו וואס ס'איז נישט געשען מענדל אויב אזוי ביסטו נישט רב אויך נישט. דו ביסט מענדל פאקס, דעטס אלל יו אר, דו ביסט א לאו לייף און פארטיג. איך דענק ווען מ'האט דיך גענומען צו זיין רב, איז געווען דער אלטער ווינער רב, ער האט דיך גענומען אין זיין שול, האט מען געפרעגט כ'בין אריין צו ווינער רב עפעס, זיין זיידנ'ס אוהל דער לווישע מרדכי, נישט זיין זיידע, זיין רבי'נס אוהל דער וואס איז צוזאמגעפאלן אין אונגערן, בין איך אריין, כ'האב געהערט ווי איינער פרעגט אים, רבי האט נישט געטראפן אן ארץ ישראל'דיגן תלמיד חכם נאר עפעס איינעם פון אמעריקע, וואס האט געלערנט אין ארץ ישראל, זאגט דער רבי, ער איז אן אמעריקען. און דער רבי האט עס נישט פארשטאנען דעמאלטס, היינט איז ער אין קבר קען מען שוין גארנישט טון. יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, דער עולם זאל נישט מיינען אז דאס איז א מיעס ווארט וואס איך זאג, איך זאג אייביג אין דקדוק איז ווען מען זאגט אויף די גמרא מסכת יומא איז דאס ראנג, ווייל ס'איז אדער יומא ס'איז אדער יומא, יומא איז דער באוויסטער טאג אדער יומא יומא איז נישט דא אזא זאך, די זעלבע אויך מנחם מענדל פוקס ס'איז אדער. פאקס אדער ס'איז פיקס? ס'איז מיט א אי. פוקס, דאס איז גארנישט, דאס איז אן אייגענע טערמינאלעדזשי. כ'מאך א שיפט אין פאליסי, כ'האב זיך מיישב געווען איך גיי מער נישט ארויפלייגן די אלע סועסיידס, ווייל טאמער נישט קען איך מאכן א גאנצן שיעור נאר פאר דעם, ס'איז יעצט ווידער געווען אין נעסאו, איינער האט זיך אווערדראגט, א היימישער מענטש, און ער האט זיך דירעקט אווערדראגט הער איך, כ'ווייס, נישט קיין חילוק, רבותי.

ארויסגעגעבן פיר צו פינעף צו דריי טויזענט דאלער פאר וואדקע און בראנפן אליין. איך וויל דיר עפעס זאגן, ווען דו נעמסט דאס געלט און דו געסט עס אויס, ווייל האסט געהאט א מיידל, לייגסטו אוועק א קרן דען דער חתן אירע זאל האבן אויף חתונה צו האבן און ער זאל קענען זיצן און לערנען, וואלסטו מער אויפגעטון, איי כ'דארף יעצט אפאר טאלער, קיינער איז נישט אנלימיטעד מיט געלט, ווי איך האב געקענט א איד איינעם, איך האב געקענט צענדליגער, ס'איז ווערד געווען צוויי דריי הונדערט מיליאן דאלער, שפעטער האט זיך געמאכט דא א טייטענינג אין די באנק, זיי האבן צוגענומען אלע מענטשנ'ס. מענטשנס געלט וואס זיי האבן געהאט צוגעזאגט אז זיי ווילן געבן פאר בויען, ס'הייסט א בילדערס מארגעדזש, און מענטשן זאגן אן ארעמאן האט זיך צוזאמגעשטעלט אויף שבת געט א וויש אראפ מיט איינמאל אפאר הונדערט מיליאן און מיט נאכאמאל, קיינער איז נישט זיכער, מען דארף אייביג טראכטן פאר א רעיני דעי, פארוואס? קודם די מזל פונעם מענטש און נאכדעם אמאל זינדיגט מען, אמאל א מענטש איז אראפגעקומען מיט גרויסע מזל פון אסאך געלט און נאכדעם האט מען עס אים צוגענומען, פארוואס? ווייל ער האט זיך אליינס עס פארשפילט. און בכלל דאס שיקערן איז זייער נישט קיין גוטע מידה, און בשעת מען שיקערט קוקן דאס די קינדער צו, און וואס זאגט די מאמע, ווי איז די טאטע, די טאטע דארף אריינקומען זינגען דארטן ברוך קל עליון אשר נתן מנוחה, וואס זאגט די מאמע, זעט דער טאטע ווי ער איז גלגל בתוך המיטה, ער קייקלט זיך אין בעט און ברעכט, און שוין, אז דאס איז דאס לעבן, יא רבותי הלוואי וואלט איך נישט געווען אזוי גערעכט ווי איך בין. שוין געווען נאך אן אווערדראג אין נעסא, כ'הער גראדע אויף א באלעבאטישער מענטש אן עושר האט זיך אווערדראגד אדער פורפעסלי אדער ביי מיסטעיק, איר פארשטייט וואס דא גייט פאר? יא, נחום ראזענבערג, כ'מיין מיט אים האט עטץ געהאט א פראבלעם, בהמות וואס איר זענט. דאס וואס אסאך פון די רבנים ווילן היינט, זיי ווילן דאך היינט מאכן איך זאל זיי צוהעלפן אהער מיט אהין, איך זאל זיי געבן עצות, איך זאג זיי כ'האב ענק אין דר'ערד, ווען איך האב געוואלט האט עטץ נישט געוואלט, היינט וויל איך נישט, ווייל כ'האב ענק קענען געלערנט. עטץ זענט ממש גזלנים, רויבערס. עטס האטס אינזין איין זאך דעם דאלער און אויסער דעם אינטערעסירט ענק גארנישט. כ'האב ענק אין די פאר יאר אזוי גוט קענען געלערנט אז איך טראסט ענק גארנישט. עטס וועטס וועלן רייטן אויף מיין שיף, יא? ס'הייסט מען טוט מען טוט, מ'וועט ארויסשלעפן געלט פון די גאווערמענט, מ'וועט ארויסשלעפן געלט פון מענטשן, און נאכדעם וועט עטס זיך געבן א דריי אויס, כ'טראסט ענק גארנישט. כ'האב הנאה כ'האב מיך נישט געפאפט, דער אייבערשטער האט מיר געוויזן וואסערע שקצים עטס זענטס, עניוועי. ארבעטס אליינס רבותי, בין נישט ענקער בהמה, ווייל ווען איך ווייס אז איך קען עפעס אויפטוהן איז איין זאך, עטס גייט זיך שטערן, סאו בעסיקלי העלפט פון מיין ענערדזשי וועט אריינגיין זיך שלאגן מיט ענק, דאס בין איך נישט אינטערעסירט, אדער טוה איך א גוטן דזשאב און עטס זענט צופרידן און מען העלפט צו, אדער גייטס אין דר'ערד. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, מ'האט מיך אפגעקאלט פון לונדון אז ער איז א שוחט, דער וואס ער קישט דארטן די צוויי פרויען און זיי האבן געבעטן אז ער האט א פרוי מיט קינדער און מ'דארף רח האבן רחמנות אויף זי איז קודם פארשטיי איך נישט פארוואס ווען מ'האט ארויסגעגעבן א חרם אויף נחום ראזענבערג האט קיינער נישט געדארפט האבן רחמנות און נאכדעם זאגן זיי אז די פרוי האט שוין אוועקגעמופט פון ווי זי וואוינט פאר בושה זי מיט די קינדער און מ'דארף דאך שידוכים טוהן מיט די קינדער וואס האט זיך קיינער נישט געזארגט אז איך דארף שידוכים טוהן מיט קינדער וויי אר יו סאו אימפארשעל. דער מענטש איז א חזר, ער האט געקישט צוויי פרעמדע פרויען, און ס'דא איינער, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען, ער טשעפעט מיך אייביג, קאלט ער אפ, ניין דאס איז זיינע צוויי טעכטער און זיי זענען נעבעך אראפגעפארן פון וועג, זאג איך אים, זיי זעען נישט אויס צו זיין זיינע טעכטער, און אפילו ווען יא, כ'מיין מען דארף רעדן דערפון, אז אויב ס'איז אראפגעפארן די טעכטער דארף מען וויסן, עניוועי ס'דא. דער דזשואיש קראניקל פון לאנדאן האט עס ארויס. געגעבן, איך האב זיי צוגעזאגט ווילאנג מען וועט נישט וויסן די זאך אן מיר, דעם נאמען, גיי איך עס נישט ארויסגעבן, טאמער עס איז עניוועי שוין אין די גאס דארף מען שמועסן דערפון, קוקן וואסער א פנים די שוחטים האבן, אינטערעסאנט אז פונקט די וואך האב איך גערעדט וועגן די שוחטים וואסערע חזירים זיי זענען, ס'איז אנבעליוועבל, עניוועי איז דא דא יעצט אין די דזשואיש קראניקל שטייט אזוי ס'איז דא איינער שמעון ראקער שרייבט ער נייעס די לאנדאן באורד אוו שחיטה די קעפיטעל מעין קאושער מיעט לייסענסינג באדי העז סוספענדעד זיי האבן ארויסגעווארפן וואן אוו איטס

בקיצור, א ספאוקסמאן פאר די LBS, דאס מיינט די לאנדאן באורד אוו שחיטה, קאנפירמד הי האט בין סוספענדעט מ'האט אים ארויסגעווארפן אימידיעטלי און ער דארף דורכגיין א הירינג וואו דאס איז געווען די אימעדזשעס און טאמער דאס איז ריכטיג האט ער נישט מער קיין דזשאב ברוך השם אבי מען האט שוין עפעס אויפגעטון. א גוטן און א פרייליכן שבת.